עז לאנג עז איים ביאינג היער יו אר נעווער גאנא פעס דיס לאו, האט גאט געהאלפן אז ער איז מער נישט דארט, מ'האט אים געכאפט און ער האט געמוזט ריזיינען סאו וואטעווער די סטארי וואס, סאו אונז האמיר נישט קיין מורא פאר קיינעם, ה' הוא מלכינו ולו לו לו לו לו אנחנו עבדים, ס'איז דא איינער עז איים אין וויזשניץ איז ער א מגיד שיעור אין ארץ ישראל, נישט קיין מגיד שיעור, ס'איז א משגיח, ער האט געטאטשט בחורים, און סרול האגער לאט אים ווייטער זיין, איז דא יעצט איינער וואס האט אים געכאפט אויף א בושה, און מ'האט אים נישט ארויסגעווארפן, סרול האגער בעקט פארן, ער טענה'ט ער איז קראנק, געזונטערהייט נאט עפטער יו טאטשד א טשיילד, קראנק קענסטו נאר זיין פאר דו האסט געטאטשד א קינד, עניוועי, ס'דרייט זיך גוט, כ'געדענק אונז פלעגן פארן אפאר מאל א יאר אויף אלבאני, מ'האט געלאכט פון אונז, אוי מ'לאכט, אוי מ'לאכט. אוי! לאכטס לאכטס קינדערלעך! הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט! יא, עטס קענטס זאגן וואס עטס ווילטס. עניוועי, ס'איז א נייע זאך, ס'איז יעצט דורך, דער גאווערנער האט עס געסיינט, ביז פיפטי פייוו קען מען יענעם רופן, נישט ביז עיטין, ביז פיפטי פייוו, לאמיך זעהן וויפיל איז דא פון עיטין ביז פיפטי פייוו? פון עיטין ביז טווענטי עיט, טוירטי עיט, פארטי עיט, פארטי ניין, פיפטי, פינף, זעקס, זיבן, און דרייסיג, טוירטי סעווען, יערס לעיטער קען מען נאך יענעם רופן אז ער האט מיט אים ארומגעפאצלט און. און מען קען אים קלאגן פאר דעמעדזשעס פאר געלט. און איינזעצן קען מען דעם מאלעסטער ביז דער וויקטים ווערט אלט אַכט און צוואַנציק יאר. דאס הייסט מען האט צוגעגעבן פון דרײַ און צוואַנציק ביז אַכט און צוואַנציק דאס איז פֿינף יאר. סאו רבותי טוטס ענק א טובה דאונט טאטש א טשיילד, טאטש וועמען דו ווילסט נאר נישט קיין קינד, נאט א טשיילד. יעצט איך שטעל דא ארויף אסאך מעשות ווייל ליידער געשעהט עס שוין היינט ביי אונז אויכעט ביי די אידן, און איך שטעל ארויף נישט פון אידישע מעשות וויאזוי טאטעס האבן געוואוינט מיט קינדער זיי האבן זיי אנגעשוואנגערט, און זיי האבן געגעבן בירט אן אייגענעם ברודער נעבעך, און אויכעט אז וויפיל אימאושענעל סטרעס זיי גייען דורך, און טאמער זיי געבן אויף די קינדער פאר אדאפשן, און זיי ווייסן נאכדעם נישט וואו עס איז, ווערט נאך ארגער דער מצב. איך וויל אז דער עולם זאל אביסל אנהייבן צו האבן אן אידעע אין וואס דא גייט פאר. מען טאר נישט זיין נאאיוו און סטופיד, ווען דער בחור וואלט געשריגן טאטש מיך נישט, וואלט אים יענער מער נישט געטאטשט. יעצט דא דא איינס, איי געיוו בירט טו טו טשילדרען הו ווער פאדערט ביי מיי דעד, בקיצור אין מסכת יבמות איז דארטן א גאנצע סוגיא, ער איז דער ברודער פון דעם טאטנס דעם טאטנס זון, ס'איז מורא'דיג, איך וויל איר זאלט עס אויסהערן.
איי וואס פרעגנענט א טאטעל אוו פאר טיימס, איי געיוו בירט טו טו טשילדרען הו ווער פאדערט ביי מיי דעד, הי וואס אלוועיס טעללינג מי דעט איי וואס מענט טו בי א מאדער, איי אלוועיס גאט עסקט הו דע דעד וואס, ענד מיי דעד אלוועיס טאלד מי טו טעל.

שוין, דא האט עטס שוין געהערט איינס, יעצט וויל איך עטס זאלטס הערן נאך א מעשה, דאקטער פיל, דער איז א באקאנטער אויפן טעלעוויזשען, דאקטער פיל עקספלעינס טו א יונג וואמען האו שי מעי העוו סאפערד פראם עמאושענעל עקסטארשען. דיד הי פיער יו אוטינג הים? יעס, הי דיד נאט וואנט טו בי בראט אוט, הי דיד נאט וואנט מי טו סעי עניטינג טו עניבאדי.
באט הי ליווד אין פיער אוו דעט.
אלל דע טיים, פראם דעי וואן.

יא. און ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל היינט אזויפיל מיידלעך נעבעך ווערן וויקטעמס פון די עלטערן, יו טעל דעם גאו טו העל, ווארף זיי ארויס פון בעט און רוף גראד די פאליס. נאכדעם איז דא וויי וואמען הו קלעימס שי וואס ברעין וואשד ביי הער פאדער טו בי היז ווייף. סעד, שי פיעלס לייק איטס הער פאולט, נאובאדי סטעפד אפ טו העלפ הער.
נאו יו לוק בעק ענד דו יו

פוי, און איך האב געוואלט זאגן די וואך גייט פרשת משפטים, ס'איז דא די משפטים סינדראם, אז אמאל פלעגט מען גיין מיט א בלעכערנע הויז אין חדר, נישט יעצט נאך פאר די קריג, אזוי ווי די רבי ליינס אפ אלל די טשילדרען קודם האקט ער אין זיי שטיקער, היינט וועט עס שוין נישט זיין ברוך השם, א דאנק צו ר' נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג האט טאקע נישט וואו צו דאווענען, די קינדער זענען סעיף ברוך השם. ס'איז אויך דא אין לאנדאן זעהט מען ווי הרב ר' מאיר פוזן. ער האט דאך די זאך אז מ'זאל מאכן ארטיזשיען וועל וועגן נתן סאה ונטל סאה, און ער האט נאך זאכן צו דעם, ווייל ער האלט אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי א השקה צו מי גשמים וואס זענען פסול, וואס איז שאוב. יעצט, ער איז מדייק אין איינע פון די ראשונים אינעם ראב"ד אז ס'העלפט נישט. יעצט, דער מנחת יצחק מיט אסאך אנדערע האבן עם אוועקגעמאכט, בימיו געמאכט ליצי ליצנות פון דעם, ס'קען נישט זיין אזא זאך, עט די ענד אוו די דעי ס'ארויסגעקומען פון קאפח די ראב"ד שרייבט ער קלאר די ראב"ד זאגט קלאר ארויס ס'העלפט ס'עט נישט העלפן איז על כל פנים מאכט ער אן ארטיזשין וועל וואס דאס איז זייער גוט מ'זעהט ווי מ'בויט עס שוין אין לאנדן ס'טוט זיך כ'האב נאך געוואלט רעדן אביסל וועגן די מקווה האב איך געוואלט רעדן אביסל קלייניקייטן קודם האב איך געוואלט רעדן אז דער שנעק איז א שייגעץ און א לאו לייף מ'טאר אים נישט ניצן פאר קיין מקווה נישט באגלייבט אויף גארנישט אבער איך האב געהאט דעמאלטס אין די מקווה אין גאלדערס גרין האב איך מסביר געווען פאר די דיינים אז מען מוז מאכן א לאך, ווען ער ווען זיי מאכן ווען א לאך און זיי דעקן עס צו וואלט איך עס פארקוקט, נאר אזוי ווי זיי האבן געזאגט זיי קענען נישט ווייל ס'וועט נאס ווערן, ס'וועט ליעקן, איז במילא קען איך אויך גארנישט טון און איי וואלקט אף די דזשאב. כ'גיי נישט מאכן קיין פסל'ע מקווה. איז איך האב געפרעגט דעמאלטס דעם שטיינהארט, מיסטער שטיינהארט האט ער געהייסן, יא, כ'האב אים געפרעגט פארוואס נוצט ער נישט מאיר פוזן, זאגט ער מאיר, זאגט ער, איז צו אלט ער קען שוין נישט קומען, ס'א ליגן, ער האט געוואלט מאיר פוזן ווייל ער האט נישט געוואלט מאכן אן ארטיזשיען וועל, און ער האט געוויסט מיט מיר וועט ער קענען ארום מאניפולירן, ער האט נישט געכאפט אז. מיין קליינע פינגער איז גרעסער פון מאיר'ס גאנצע גוף, איך מיין ווען ס'קומט צו עקשנות און צו מקוואות, איז למעשה האט ער געמאכט א שלעכטע דיעל מיט מיר, ווייל איך האב אים איבערגעלאזט, ס'האט אים געקאסט שווערע הונדערטער טויזענטער ס'זאל שטיין ליידיג, ס'האט אים געקאסט בזיונות, און ס'איז דא אסאך מענטשן וואס וועלן נאך היינט נישט ניצן די מקווה ווייל זיי האלטן ס'איז נישט כשר, קומען שנעק א שייגעץ וואס מ'האט אים דעמאלטס געמאכט דיין איז געקומען און געזאגט. יא ער איז יא ער האט אליין געזען ווי מען האט געמאכט דעם לאך, ביסט דאך אזא ליגנער, מען האט שוין געהאלטן לאנג לאנג מען האט שוין געהאט געמאכט די פלאר פון די מקווה אינעווענדיג, דו שקרן וואס דו ביסט, נאר די אזוי ווי פאדווע, פאדווע האט אויך געדינט די קהילה, ער האט געדינט די קהילה, ער האט געטון וואס מען האט אים געהייסן, פארשטייסט דאס איז די גאנצע יוראפעישע הכשרים, דערפאר גייען זיי אונטערגיין. ס'וועלן אלע אונטערגיין, מען לאזט שוין נישט קיין שחיטה, מען לאזט נישט דאס, מען וועט נישט לאזן גארנישט, איז דער שנעק איז נישט באגלייבט אויף גארנישט. נאכדעם פארשטיי איך נישט נאך א זאך, איך בין אוועק געגאנגען דארט, איך האב געמאכט אלעס וואס מען דארף, כ'מיין אויפן פלאן, און איך געב קרעדיט פאר רב חנא, דער רב חנא איז געקומען און ער האט זיך אראפגעזעצט און ער האט דורכגעגאנגען דעם גאנצן פלאן, ער האט געזאגט זיי עס מיר מסביר אויף אונזער שפראך ווייל איך וויל זען, עניוועי, איינמאל האבן זיך אריינגעכאפט דארטן דער שנעק מיט נאך איינער, וואס זיי גייען מאכן די מקווה, און זיי האבן געמאכט. א המשכה, נחום ראזנבערג האט דאך נישט געמאכט קיין המשכה, ער ווייסט דאך נישט וואס טוט זיך מיט זיך, האבן זיי געמאכט א המשכה, ליטל דיד יו נאו, איך האב עס געמאכט, איך האב עס שיין אריינגעבויט אין די מקווה ס'זאל נישט ספלעשן, דו פארשטייסט? האב איך דעמאלטס געטענה'ט פאר דעם שטיינהארט, האב איך אים געזאגט, ווי קענסטו טון אזא זאך, אז איך בין באלעבאס און איך, דו האסט אונטערגעשריבן, דו גייסט גארנישט פאטשקען אן מיר, וויאזוי ביסטו געגאנגען האסט גערופן נאך א דיין? זאגט ער, הי פושט הימסעלף אין, פארשטייסט? ס'איז א הפקר וועלט געווען דארט, עניוועי, איך האלט אז די מקווה איז נאך היינט נישט כשר און ס'וועט קיינמאל נישט זיין כשר. און וואס שטיינהארט כ'הער וויל בויען נאך א מקווה וואס ער לייגט צו האנט זאל מען וויסן די מקווה וועט זיין פסול ער איז נישט דא דיך צו פאלגן ער איז דא צו טוהן וואס ער וויל איך קום דארט אן מען האט געארבעט זאג איך אים אונז האמיר א קאנטראקט אז מען וועט ארבעטן בין איך ארויס דערפון נאר אז ער זאגט אז מען דו מאכסט זיך אינטשארד מיליאנער דאלער מיליאנער פאונד אבער זאג פאר איך וועל גיין צו גדולי הדור כ'וועל מיך דורכרעדן. כ'בין געווען ביי פיר גדולי הדור, עטס ווילט וויסן ביי וועם איך בין געווען זאג איך, וואט דיפרענס דאז איט מעיק? זיי האבן אלע געזאגט אז ער האט געטון אזא עוולה און ער האט געארבעט אפילו ווען ס'איז נישט פסול מוזטו אוועקגיין ווייל ער איז נישט באגלייבט אויף גארנישט, כל שכן וקל וחומר אז ס'איז פסול, ער האט געמאכט אן אמבטי גדולה ווי א כלי בתלוש. פארשטייסט? איי וואלקט אף די דזשאב. קומען שנעק נאך זיבן יאר צו מיר נאך וויפל ער געזאגט צו ק ש שנעק מען געט דיר יעצט אויך א דזשאב דו קענסט זיך דאך לעקן צו די קהילה ליסטן דער פאדעווע זעט אויכעט אויס לייק הי'ז פאלינג עפארט לאנג וועט ער שוין נישט אנציען אפשר וועט מען דיר געבן די גאנצע הכשר ביזנעס פון פאדעווע זיי קענען אלעס מאכן פסול ס'איז שוין קיין פראבלעם. שוד בי אשעימד אוו יור סעלף. עניוועי איך האב הנאה אז מ'בויעט א נייע מקווה, איך האב הנאה מ'מאכט אן ארטיזשיען וועל, איך האב הנאה מ'מאכט די אלע גוטע זאכן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, טאמער דער ווי הייסט ער נאר שטיינהארט וויל בויען נאך א מקווה, ער קען נעמען פון ארץ ישראל איז דא א רב וואס ער זאגט ער קען מקוואות ער גראבט ווי א פאס, און ער האט אין אומאן אויכעט געמאכט אפאר פסל'ע מקוואות גע'כשר'ט, איינע ווייס איך מיינע וואס ער האט אינמיטן איבער גענומען און ער האט געזאגט ס'איז כשר, ער הייסט מאיר ס'חאטא, ער איז די גרעסטער הפקר-יונג. וואס ס'גייט פאר דא אין ארץ ישראל, ס'דא אן ארגענעזעישן וואס ער איז פון די ארגענעזעישן, דאס איז מינצבערג ארגענעזעישן, און דאס איז דער מינצבערג וואס דער אייניקל זאגט אז דער טאטע, דער זיידע האט מיט אים ארום געפעצלט און ער איז געווארן א חילוני, יעצט איז מען גאר געוואויר געווארן, מענטשן האבן געזאגט ניין ס'איז דא ירושה אסאך געלט, זאג איך אים באלאוני איך ווייס וואס גייט פאר, און געגאנגען מתמידים, זיי האבן איינגעגעבן פאלשע דאקומענטס, זיי האבן ארויסגעגנב'עט עפעס פֿינף און צוואַנציק. מיליאן שקל פון די גאווערמענט און מ'האט זיי אלע געכאפט און אלע איינגעזעצט און מינצבערג האט געכאפט א הארץ אטאקע און אפגעפייגערט קען זיין האט זיך אליין געהארגעט נישט געוואלט גיין זיצן אין דזשעיל גייט מען מיר פארקויפן אז דאס איז גאר א פיינע ארגענעזעישן מיר קענען מתמידים נאך ווען ס'איז געווען די גרעסטע באמעס פון ירושלים היינט ווייס איך נישט ווער זיי זענען ווייל איך קען זיי נישט אינטערעסירט מיך נישט און אזוי זעהן מיר היינט אויס. יעצט איז דא ברעיקינג ניוז אז טשארלס היינס איז אפגעפייגערט האט געמאכט דעם חורבן אין סעקסועל אביוז. וואס האט יעדן געלאזט וואקן, די גרעסטע חזירים פון שטאט האט ער געלאזט וואקן, ער האט גענומען געלט, ער איז געווען א געלט נעמער, ער איז געשטארבן אין פלארידע אין א האספיטל, מען זאל אים נישט קענען דא מסתמא אינדייטן, ער איז שוין געווען אויסגעוועפט, און אזוי זעהן מיר אויס ליידער, ער איז געווען דרײַ און אַכציק יאר אלט, ער האט געמאכט אזא חורבן פאר כלל ישראל, און איך ווינטש די אלע, די אלע וואס האבן מיט אים מיטגעארבעט און געצאלט אים געלט און שוחד און אונטערן טיש און אויפן טיש, זאלן אלע האבן א מפלה, ס'זאל נישט בלייבן פון זיי א שריד ופליט. אזוי האבן זיי אפגעהרג'עט כלל ישראל פאר גארנישט, שרייבט מיר איינער he's also done a lot of good, זיי ווייל ער האט געלאזט די חזירים וואקן האט ער געטון a lot of good, צו וואר? shame on you all, איך וויל דיר זאגן סאטמאר האט אזא כח, איך קען דיר זאגן איך קען עס נישט פארשטיין, זיי האבן א כח צו ברעינוואשן נארמאלע מענטשן אזוי אז די נארמאלע מענטשן מיינען אז סאטמאר איז א נארמאל חסידות, זענען אזאלכע רשעים און משוגעים אז איך ווינדער מיך וויאזוי דאס קען אפילו געשען. יעצט מיר גייען ווייטער. שוין, די מגיפה פון פעדעפילים האט זיך אנגעהויבן יעצט אין קרית באבוב אין ארץ ישראל. ס'דרייען זיך דארט ארום חזירים, און מ'כאפט קליינע אינגעלעך און קליינע מיידלעך און מ'געט צו גודי גודי'ס. יעצט האט מען ארויסגעשטעלט עמטליך אין קרית באבוב אז ווער ס'ווייסט ווער ס'טוט עס, ס'דאך דא ווידיאו, זעהט אויס נישט דא גענוג, דער זאל קומען און ער זאל גיין צו די פאליס. איז ממילא איז עס א שטיקל אימפראוומענט, ווייל מיט אפאר יאר צוריק, ווען ס'איז געווען אין בעלז א פרשה וואס מ'האט אראפגענומען איינע פון די קרוב משפחות פון די רבנים, אבער די רבנים זיך נישט גערירט, פארקערט ווען ס'איז אריינגעפארן א טראק וואס האט געטראגן צו עסן פאר די קעמפ דריי פארטאגס און ער האט ארומגעפאטשקעט מיט אפאר קינדער אין די קעמפ און אונז האמיר געבעטן מ'זאל גיין צו די פאליס האט די קהילה נישט געלאזט מ'זאל גיין צו די פאליס סאו מילא ווען מ'טאטשט א רעביש קינד און ער וויל נישט גיין אקעי ער האט מורא ער ווייסט נישט וואס מ'קען אים נאך צוריק פייערן. און אויפשטעלן שטיקלעך מיט מעשיות, אבער דא האט מען דאך גערעדט פון איינעם א דרייווער א משוגענער דרייווער איז אריינגעפארן מיט עסן און ער האט געפאטשקעט מיט קינדער און ס'איז דא אויף די ווידיאו איז געגאנגען און דער מנהל האט עס אויסגעמעקט און ס'איז שטיל געווארן סאו וויל איך יעצט פארשטיין פונקטליך וואט קיינד אוו טשעינדזשינג טיימס איז דאס פארוואס אז אויב אין באבוב און בת ים טאטשט מען קינדער הייסט מען די טאטעס זאלן גיין צו די פאליס? ניין, זאל זיך פירן אזוי ווי די רבנים האבן זיך געפירט, און זאל זיך פירן אזוי ווי די בעלי בתים האבן זיך געפירט, זאלן נישט גיין צו די פאליס, זאל לאזן מען זאל רעיפן זייערע קינדער, און זיי זאלן חלילה ארויסגיין לתרבות רעות און משוגע ווערן, מען זאל נישט זען קיין נחת פון זיי, און אלל אוו א סאדען זאל מען גיין צו די פאליס, פארוואס? אויב ווידעראום איז געשען א טשעינדזש, א שיפט אין פאליסי ווייל מען האט עס געזען, דארף מען ארויסקומען. אזוי ווי איך געב קרעדיט פארן באבובער רב ער איז ארויסגעקומען און ער האט געזאגט אז מען זאל נישט טאטשן מאראוואנע, דארף ער ארויסקומען און זאגן רבותי קען זיין כ'האב מיך אנדערש געפירט ביז יעצט, אבער אויב מען טאטשט א קינד זאל מען וויסן דאס איז ממש ביהרג ואל יעבור אז חלילה מען גייט נישט נעמען עקשן מיט דעם שייגעץ דעם חזר, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, מען האט יעצט גענומען עקשן פון א וויזשניצער אינגערמאן. כ'האב געזאגט זיין נאמען. ער האט געוויינט ביי דעם דזשאדזש, ער זאגט מ'האט מיך מאלעסטעד, דער ישועות משה האט געהאט גבאים, זיי האבן מיך מאלעסטעד אויף זיין בעט, און איך בין קראנק, און איך האב שוין באצאלט צען טויזנט דאלער א חודש פאר טערעפי און ס'העלפט נישט, איז האט דער דזשאדזש געזאגט וועט מען דיך מסרס זיין, זאגט ער איך בין מסכים טו וואס דו ווילסט, כ'האב עניוועי א שטוב פון זיבן קינדער, איך ברויך נישט נאך זיבן, דו עניטינג יו וואנט וויט מי באט איי וואנט טו ליוו א נארמאל לייף. סאו נישט אייביג טוט מען יענעם א רעה וואס מען קומט פאר, איז אמאל א טובה. איך ווייס אונז האבן אריינגעזעצט איינעם, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, נאך דריי יאר האט ער שוין געגרעדזשועט, און זיין ווייב איז געווארן א שונא מיט מיין ווייב, זיי האבן געלערנט אינאיינעם אין סקול, געווארן א משונה'דיגע שונא. זיין טאטע, נאכדעם ווען ער איז ארויס פון תפיסה, איז מיר געווארן דער בעסטער ידיד.

דעפט אוו מיי הארט, אזוי האט ער מיר געזאגט, איז מיינסט אייביג די ארגסטע זאך איינצוזעצן, ס'איז געווען איינער שמעון בראך, ער האט קינדער מורה הוראה, ס'איז געווען די גרעסטע פארברעכער, געהארגעט עף בי איי מענטשן, אויף סעווענטי סעקאנד סטריט ער האט געמאכט א שארפ טורן, זיי האבן אים נאכגעמאכט, זיי זענען אריינגעפארן אין א פאול און זענען געהארגעט געווארן, איז זי געקומען מיסיס בראך צום רעבן, אוי רעבע רעבע רעבע, כ'מיין, זי איז נישט געווען קיין קליינער גנב, דאס וויל איך ענק זאגן, זי האט אריינגעברענגט זייגערלעך און מ'האט עס געכאפט. שבועות, זי האט עס אריינגעברענגט אויפן צעהלימער קאנגרעגעישאן מיטן צעהלימער רב סטעמפ אום שבועות איז מען געקומען צום צעהלימער רב, האט צעהלימער רב געזאגט אנטשולדיג איך בין נישט אין די זייגער ביזנעס איך וועל דיר ארויסגעבן אלעס וואס דו דארפסט האבן אינפארמעישאן, מ'האט אים געוואלט אויפפיקן אום שבועות, סא די מאמע איז אויך נישט געווען קיין קליינע גנב'טע. עניוועי, האט זי געשריגן רבי מען האט איינגעזעצט מיין זון ער וועט זיצן, האט די רבי געזאגט זאל ער זיצן אפאר יאר וועט ער ארויסגיין וועט ער זיין א נארמאלער מענטש און אזוי איז געווען, פירט א נארמאל לעבן, ער האט קינדער ברוך השם. סא. אויב די רבנים האבן געמאכט א טשענדזש א שיפט אין פאליסי זאלן זיי מודיע זיין פארן ציבור ווייל דער עולם איז קאנפיוזד דער עולם איז קאנפיוזד פארוואס איינער האט געקענט דרייוון פאר א קאמפאני וואס האט דעליווערט עסן אין באבעווער קעמפ האט געקענט אריינפארן דריי פירע פארטאגס אפגעהארגעט אפאר קינדער וואס אונז האמיר אויף די ווידיאו ס'איז אויסגעמעקט. ער האט געטון א גרויסע העלדישע זאך אז מען האט אים געלאזט ער זאל ווייטער קענען דרייוון דעם טראק. שעים אן יו אל! בי קאנסטראקטיוו, איטס יור טשילדרען עז וועל עז מיי טשילדרען ענד איטס אווער טשילדרען. וואטס ראנג וויט יו פיפל? עניוועי, איך וויל אז די רבנים זאלן זיך אויפשטעלן זאגן איטס א שיפט אין פאליסי. פארשטייסט? אין בית ים טאר מען נישט כאפן קינדער, מען מוז גיין צו די פאליס. אבער אין בארא פארק האט מען געמעגט כאפן קינדער, און אין קעמפ איז אריינגעפארן א חזר. ער דעליווערט דעמאלטס די עסנס דריי פירע פארטאגס. זיי האבן מיך אפגעקאלט צוויי רבנים אויפן זעלבן קאל, זיי האבן געזאגט אז אזוי ווי די וואך גייט אלהים לא תקלל מ'דארף אפגעבן כבוד פאר דיינים, ווילן זיי אז מען זאל אויפהערן אזויפיל צאמצורעדן און צאמצושעלטן די רבנים. האב איך זיי געזאגט אזוי, קודם כל אז ס'איז דא א איד וואס איז א רב אין די שטאט, איך האב אים נישט אויפגענומען פאל איך נישט אריין אונטער דעם רב, ער האלט נישט מיט מיר. צווייטנס ס'איז געווען דער אלטער ראש ישיבה דער וואס האט געפירט די קאפעלמאנס ישיבה א רשע מרושע האט אומגעברענגט די גאנצע יוגנט דא גאר די חברה פון משמרת הצניעות זענען ארומגעגאנגען לעבן אים האט דעם באגראבן יענעם באגראבן דער שייגעץ האט מיך אויך אפגעקאלט איז געווען א איד פון הונדערט יאר האט מיך אפגעקאלט זאלסט וויסן כ'האב דיך געלייגט אין חרם און דו פאלגסט נישט און דו ברעכסט אונטער אידישקייט און איך וויל מיך אראפזעצן מיט אייך זאג איך מיט מיר מיט מיר קענסטו דיך נישט אראפזעצן איך בין דאך אין חרם. זיי האבן געזען אז ס'גייט נישט, האבן זיי געטרייט אונטערצודרייען אז ער זאל מיך אראפרופן, און זיי מיר הייסן אונטערשרייבן, און זיי מיר זאגן כ'זאל דאס טון, יענץ טון, איך האב נישט מיט אים גארנישט, איך וואוין אין די שטאט ווייל כ'האב דא געדינגען א דירה, כ'האב מיט אים גארנישט. עניוועי, זאג איך פאר די צוויי רבנים מ'הערט וואס איר זאגט, איי סי וועיר יו קאמינג פראם, כ'האב מיט אים קיין געשעפט, איך געב אויף מיין סעלפאון, איך געב אויף דעם סמארטפאון, און איך געב אויף די האטליין אויכעט, איך ברויך גארנישט. איך וויל וויסן וואס עטץ געטס אויף. ס'איז נישט אונז טומיר דאך גארנישט קיין שלעכטס. זאג איך אים יא, איך וועל דיך פרעגן. איך וויל זען אז א האלב יאר אז מען ווארפט נישט ארויס קיין בחור פון קיין ישיבה, און קיין מיידל פון א מיידל סקול, און מען ווארפט נישט ארויס קיין אינגלעך פון חדר, דעמאלטס וועל איך זען אז עטץ האטס געמאכט א סטעפ פארווארד, וועל איך אויך מאכן א סטעפ פארווארד. ווען נישט, פארוואס זאל איך אויפגעבן? עטס קענטס מיך נישט באצווינגען, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, אלהים לא עשה כלל, אבער נישט אזאלעכע שקצים וואס האבן מיטגעארבעט מיט די חזירים, איך האב מיט ענק גארנישט, פארוואס הער איך נישט אז מ'קאלט אפ ר' נחום איז מען מסכים מ'וועט נישט ארויסווארפן מער קיין בחורים א האלב יאר ווען מיר עס אויסטרייען, דאס הער איך נישט, איך הער נאר איך זאל אויפגעבן, איך זאל אהער, איך זאל אהין. אדער אזוי ווי די עדי בעיבי'ס טאטע זאגט אז איך האב אונטערגעברענגט די גאנצע יוגנט, פארשטייסט? האסט זיין זון מאלעסטעד און גימבערסט און ער וויל ווערן א מיידל, הי פלעיד די פימעיל פארט און הי איז ווערי אפסעט אבאוט איט, זאל איך צומאכן דעם האטליין. דער ראבינאוויטש דער וואס האט געפייגערט יצחק ראבינאוויטש, ארויסגעשטעלט אויף אונז אלע צעטלעך אונז זענען מיר פערד מיט מאנקיס מיט עלעפאנט, כ'וויל פארשטיין, דאס איז געווען ענקער חינוך, עטס האטס דאס צוגעלאזט, און יעצט קומט עטס מיך בעטן אז איך זאל זיך בייגן פאר ענק? ביי מיר זענט עטס נאו גוד פיפל, די גלחים זענען שוין מודה, און די פויפ אז מען האט בא'עוול'ט קינדער מיט מעלעסטעישן, ווי איז די בריוו פון ענק אז מען האט געטוען אן עוולה? אגודה צוויבעל שרייט נאך ווייטער ניין ס'איז נישט אזוי און ס'איז נישט אזוי, וואט? דו ביסט, דו ווילסט פארדרייען דעם עולם? דער עולם ווייסט ביי וואס מען האלט. איך האב געוואלט וויסן ווען מען וואלט צוויבעל'ס זון צי טאכטער מאלעסטעד וואס ער וואלט געטון. וויל אונז נאך יעצט איינרעדן אז ס'איז נישט אזוי, מען דארף נישט און מען טאר נישט און מען. ווער ביסטו? אונז האבן זיך קיינמאל נישט גערעכנט מיט אגודת ישראל. אגודת ישראל איז געווען א ארגענעזעישן וואס אסאך גדולי הדור האבן עס געהאסט און געשאלטן און געזאגט אז ס'וועט ארויסקומען נאר א חורבן פון זיי. גרויסע רבנים האבן זיך נישט גערעכנט מיט זיי. יעצט האבן זיי געהאט א באקומען אביסל פאוער ביי די US גאווערמענט מיינען זיי אז זיי פארטרעטן כלל ישראל אונז פארטרעט עטץ נישט דעטס איט. סאו ווען עטץ וועטס ארויסקומען אז יא מ'האט מאלעסטעד קינדער און יא מ'האט עס קיינמאל נישט געטארט צו לאזן און יא אונז גיימער טוהן עס צו פאררעכטן לכל הפחות אזויפיל וויפיל די גלחים דעמאלטס קענט עטץ מיך אפקאלן און פארלאנגען און בעטן טאמער נישט דאס אלטע יאר צוריק. איך פאר ברוך השם גוט און כ'וועל ווייטער אויך פארן ברוך השם מיטן אייבערשטנ'ס הילף און איך האב מיט ענק גארנישט. איך בין נישט קיין סאסייעטי מען, כ'האב מיך קיינמאל נישט געלעקט צו סאסייעטי ווייל ווען יא וואלט איך נישט געטון די אלע זאכן ווייל סאסייעטי איז דאס נישט גורס, סאסייעטי איז גורס שטופ יעדן אין די מחילה ווילאנג מען כאפט זיך נישט און אז מען וועט זיך כאפן וועט מען אונז גיין צו טשארלס היינס און מען וועט מאכן זיכער אז עס קענען ארויסקריכן. איך בין נישט פון די מענטשן. שוין, לאמיר גיין ווייטער. שוין, יעצט איז אזוי. די וואך איז געשען אויף אן אוטאבוס א מורא'דיגע זאך. א וויזשניצער אינגערמאן האט געטאטשט קינדער אויפן באס. ער איז א וויזשניצער חסיד פון אלעד, און מען האט אים מאשים געווען, באשולדיגט, אז ער האט געטון זייער מיסע זאכן מיט ישיבה בחורים וואס זענען אהיימגעפארן נאך א טאג'ס לערנען מיטן באס. בקיצור, ער האט געווארט. א נייעדעט, דאס מיינט די פאליס וואס זיי פארן ארום האבן געווארט ביים אריינקומען פון די שטאט, דער נאשם, דעם וועם דער וויזשניצער חסיד וועם מ'האט באשולדיגט, האט פרובירט צו אנטלויפן, אבער ער האט נישט געקענט, מ'האט אים געכאפט, ווען מ'האט אים חוקר געווען האט ער מודה געווען אז ער האלט שוין ביי פיר בחורים וואס ער האט זיכער נעבעך געטאטשט, קינדער פארן נעבעך אין ישיבה, מ'צאלט ביטער געלט און אויפן באס טאטשט מען זיי, בקיצור. דער טאטע, דאס איז א וויזשניצער חסיד. ער איז אלט נײַן און דרײַסיק יאר, איר הערט, און ער איז א טאטע פון זיבן קינדער. ער איז נישט א האומלעס, אדער א סטעיטלעס, אדער א טשיילדלעס, ער האט פון אלעם גוטן. און ער האט מודה געווען אז ווען זיי קומען ארויף אויפן באס, האט ער מודה געווען אז ער האט זיך צוגעזעצט צו א פופצן יעריגן בחור, און ס'איז דא נאך איינער א זעכצן יעריגער וואס האט זיך אויך באקלאגט. און ער האט מודה געווען אז דער בחור'ל האט נישט געוואלט אז מען זאל אים טאטשן, און ער האט זיך געמאכט אזוי ווי ער שלאפט דער חזיר, און ער האט אים געהאלטן אין איין טאטשן, דער בחור האט געזען אז מען קען נישט פטור ווערן האט ער זיך אויפגעשטעלט און איז געגאנגען זיצן ערגעץ אנדערש, און דאס איז א טעות און דאס וויל איך ענק לערנען, איך רעד יעצט באריכות, ווען ער האט דיך געטאטשט האסטו אים געדארפט אויפהייבן די האנט און פרעגן וואס טוט דיין האנט ביי מיין פופיק, דעטס אלל, דעמאלטס ביסטו פערטיג. ווייל דער באס איז אויך דא א מענדעטארי ריפארטער און ער וואלט געמוזט גראד קאלן די פאליס און פארן צו די פאליס סטעישן עניוועי צוויי וואכן שפעטער איז יענער נאכאמאל ארויף געגאנגען אזוי פארנאכטס און ער האט שוין געווארט ביים תחנה פונעם אוטובוס אויף רחוב חזון איש דארט האט ער געווארט אויפן קו טו עיטי וואס דאס פארט אויף אלעד. פלוצלינג האט דער בחור געזען אה דער חזיר איז ארויף אויפן באס איז ער שנעל געגאנגען ער האט אפגעקאלט זיינע עלטערן די עלטערן האבן גראד געקאלט די פאליס מען האט ארויסגעשיקט א נייעדעט נייעדעט מיינט פאליס וואס זיי פארן ארום פארנדיג און ביי די רמזור ביי די לעקטער אריינפארנדיג אויף אלעד און דער באס האט זיך אפגעשטעלט איז דער וועם מען האט באשולדיגט איז אראפגעגאנגען פון באס ווייל ער האט שוין געזען אז ס'איז דא א נייעדעט. און ער האט אנגעהויבן צו לויפן אויף די שטאט וואס הייסט ראש העין כדי ער זאל זיך ארויסדרייען פון די פאליס, למעשה אבער זיי זענען געשיקטער פון אים און זיי האבן אים געכאפט, זיי האבן אים אריינגעברענגט צו חקירות אין די תחנת פון די משטרה, נאכדעם וואס זיי האבן אים אויסגעפארשט איז מען געוואויר געווארן אז אין חודש דעצעמבער טווענטי עיטין, דאס מיינט דעם פריעריגן חודש, אדער אנפאנג יענואר טווענטי ניינטין, איז ער געפארן מיטן זעלבן קו אין די זעלבע צייט בערך, און ער האט אים אויך געטאטשט, און ער האט געטאטשט נאך א יונגל און מען איז געוואויר געווארן, אזוי אז ס'איז געווארן נעבעך ביטער ווי א זייערס. בקיצור, ער האט אנגעהויבן צו טאטשן א קינד, און דער קינד האט זיך נישט דערשראקן, און ער האט געבעטן פון א מענטש וואס ער איז געזעסן לעבן אים, אז ער זאל אים בארגן זיין טעלעפאן. יעצט, וויבאלד ער האט אלעס מודה געווען, אויף דעם חשבון האט דער לויער געבעטן אז מען זאל אים לאזן נאר אויף האוז ארעסט, דער לויער זיינער הייסט אידל פריד. און די דזשאדזש האט מסכים געווען ווייל ער זעהט ער האלט נישט ביים לויפן אין ערגעץ און ער לאזט אים גיין צו א מעצר בית אין זיין טאטנס הויז אין בני ברק ביז די בית משפט וועט מסכים זיין וואס מען גייט טון מיט די מענטש. יעצט קודם איך רעד עס באריכות סאו מען זעהט מען קען קיינעם נישט טראסטן. טוירטי ניין יערס אלד א טאטע פאר זיבן אייגענע קינדערלעך סאו הי העז וואט טו ווארי פאר רייט? דאזענט גיוו א הוט. נאר נחום ראזענבערג שטעלט איינעם ארויף ווערט יעדער משוגע וואס הייסט די שטעלסט ארויף א אינגערמאן און ער איז א נה נה נה ער איז וואס הייסט די שטעלסט ארויף איך שטעל ארויף ווייל ער האט פוגע געווען קינדער און קיינעם קען מען נישט טראסטן און ער ווייסט אז ער האט זיבן קינדער ענד הי'ז גאנא מעס דעם אלל אפ. רייט? און נאכדעם דער בחור'ל וואס ער האט זיך אויפגעהויבן און ער איז אוועק געגאנגען האט געטון אן עוולה, ער האט זיך געדארפט נעמען שרייען דו חזיר וואס ווילסטו פון מיר? דאס איז וואס איך טריי ענק צו זאגן, עז לאנג עז יו פיפל אר נאט גאנא קאם אוט ענד יו נאט גאנא סקריעם, דעמאלטס וועט מען מיט ענק טון וואס מען וויל. יעצט איז מורא'דיג אינטערעסאנט אז אין חדרי חרדים האט מען נישט געשריבן וויזשניץ אז ער איז א וויזשניצער, ווייל איך הער זאגן אז סרול האט אנגעקאלט און ער האט אנגעדרייט אז מען זאל נישט זאגן ער איז א וויזשניצער. איז וואס האסטו פון די גאנצע מעשה? אז דו באהאלטסט דעם חזיר בלייבסטו דאך מיט א חזיר ביי דיר אינדערהיים, און דאס איז זייער שלעכטע נייעס. און יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב ארויפגעשטעלט איינעם, און די גאנצע וועלט האט אנגעהויבן צו שרייען, נישט די גאנצע וועלט, אפאר משוגעים, וואס הייסט פארוואס? דו האסט דאך געזאגט אז מען מעג גיין צו א זונה ווי איידערש צו טאטשן א קינד. יעצט איך, פאר כ'האב אים ארויפגעשטעלט, האב איך געהערט אז. אז ער איז א מלמד. יעצט הער איך אז ער איז שוין נישט ממש א מלמד, מען האט אים שוין מעביר געווען פון מלמדות אויך. נאר בסך הכל וואס ער איז יא איז אז ער איז א מלמד אזוי ביי די תהלים גרופעס, שבת אין דער פרי און אזאלכע זאכן, און דאס איז נאך ארגער ווי ווען ער איז א מלמד ווייל ווען ער איז א מלמד און ער טאטשט איינעם ווייסט מען וואו צו גיין, אבער טאמער די די ביסט געגאנגען און די האסט אים נאך געמאכט פאר א רעבע אזוי פאר תהלים, די טאטעס זענען נישט דארט און דארטן קומען זיך צאם זייער אסאך קינדער, ס'איז נישט דא אז ס'איז דא איין מענטש וואס ער וואטשט, ס'איז א הפקר וועלט. און איך האב דאס אלץ געשריגן אין סאטמאר אויך, די תהלים דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, ביי אונז איז געווען חזקי האט געטיילט לאליפאפס פאר די קינדער און מ'האט נאך געפעצלט מיט זיי, און איך האב עס אפגעשטעלט ברוך השם, און דאס דארפט איר זייער שטארק וויסן אז דאס איז נישט קיין דזשאוק, און וועגן דעם האב איך אים ארויפגעלייגט, ווייל איך הער זאגן אז ער איז אין שול ביי תהלים און ביי פרקי אבות און ביי שלשידעס און ביי אבות ובנים, און במילא דארף מען אים מעביר זיין פון די אלע פלעצער ווייל מ'האט אים געטראפן אין א סטריפ קלאב.

א זונה אדער צו כאפן א יונגל איז בעסער זאלסט כאפן די זונה ווייל דעם יונגל הרג'סטו אוועק ס'איז קם ליה בדרבה מיניה אבער ווען ס'קומט אז די גייסט צו א זונה מען זאל עס נישט זאגן ווייל און דיין ווייב זאל זיצן די גמרא זאגט די לשון והיא יושבת בטח תחתיהו זי זיצט זיכער ביי דיר זי ווייסט אז דו ביסט א ערליכער און דו ביסט דעתו לגרשה וועגן דעם טאר מען נישט וואוינען מיט א פרוי וואס איז דעתו לגרשה ביקאז שי פיעלס קאמפארטעבל און דו האלטסט ביי גארנישט דאס זעלבע דא אויך ווי איך האב געזאגט. נאכאמאל, ס'איז א אומגליק וואס גייט פאר, זיי ברענגען אהיים אלע מיני קראנקהייטן, כ'האב היינט געליינט אז אין ארץ ישראל האט א קליניק אויסגעטראפן א רפואה פאר עידס און ס'טוט אויפלעבן צוריק די געהארגעטע סעלס, עס קען זיין מ'האט שוין עפעס א רפואה פאר דעם, אבער יו אר קילינג יור פעמילי, און ממילא ווען ס'קומט לגבי צו מ'זאל נעמען א יונגל צו א שיקסע, זאג איך נעם ענדערש א שיקסע, אבער אז ס'קומט אז דו לויפסט ארום מיט שיקסעס און דיין ווייב מיינט.

הענט אין די בעק אזוי ווי ברוך מרדכי פלעגט טוהן, זי האט זיך נישט משוגע געמאכט מיט אים, זי איז געווען א פערצן יעריג מיידל, זי האט גראד געגעבן א פרעס איר באטן, א מינוט שפעטער האט ער געהערט א א א, די פאליס איז געקומען, איר טאטע איז נאכגעקומען מיט אן אנדערע קאר און מען האט אים איינגעזעצט. מענטשן, טוט זיך דא א גאנצע זאך אין ארץ ישראל, פרויען קאלן אפ רבנים, מיין מאן האט געקויפט א טרייפענעם פאון, ער זאגט ער דארף עס האבן, קען זיין ער דארף עס טאקע האבן, נישט די פאון איז די פראבלעם, די פראבלעם איז דער יונגערמאן אז ער איז א ליידיגער שטריק, איז במילא פארט ער ווי מען טאר נישט. אבער די פאון אליינס איז דען א פראבלעם? פאון איז נישט קיין פראבלעם, די פאון איז א דומם. יעצט אין טאראנטא האט מען געטראפן סוואסטיקעס אויף א קאר אין סט. קלעיר וועסט קאמיוניטי, דאס איז די בעסטע געגנט אין טאראנטא, און מען האט געטראפן ארויפגעלייגט אויף די שניי גרויסע סוואסטיקעס. יעצט איך וויל ענק זאגן, אין טאראנטא איז דא א פראבלעם מיט א מקווה, און דער ראש הכולל דארטן וואס רייכמאן האט אים אריין. גענומען הייסט מילער, רב מילער, שלמה מילער, און ער מאכט זיך נישט וויסנדיג, כ'האלט אין איין שיקן מעסעדזשעס, איך בין גרייט אראפצופארן, איך האב שוין דא גענדיגט אין ארץ ישראל, זיי מאכן זיך נישט וויסנדיג, פיין, יעצט דער אנדערער רב הרב אקס האט דאך מיך יא צוגעלאזט, נו זעהט אויס אז ס'איז געווארן אזא פירסום אז ער שעמט זיך אויך. סאו עטס האטס א פראבלעם מיט סוואסטיקעס? מ'עט ענק נאך ארויסטראגן פון דארט וואטש ענד סי וואס ס'עט זיין. עניוועי, איך האב ענק שוין געזאגט אז יעדע קולט הייבט זיך אן זייער שמוציג און נאכדעם קען מען נישט ארויסקריכן. עטס האטס אמאל געזען וויאזוי מענדעלע קישט א יונגל? אזוי ווי א חזיר א מניוול. יעצט האט מען געמאכט א שבת פאר די קינדער אליינס, די רבי איז געווען מיט די קינדער אליינס און ס'איז געווען אין טעלזסטאון. איך זאג ענק נאכאמאל א שיינעם טאג וועט עטס הערן אז דאס איז בערלאנד נאמבער צוויי. איך בעט ענק לאזט זיך אפ פון דעם משוגענעם ס'איז מוראדיג און ווי לאנג מ'עט נישט פאלגן פאלגטס נישט איי דאונט קער איטס יור פראבלעם עניוועי איך האב אויך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך ס'איז דא איינער ר' אשר ווייס א גרויסע תלמיד חכם האט יעצט גערעדט וועגן אלקאהאל אין די ישיבות א בושה און א חרפה וואס טוט זיך אפ אין די ישיבות מיט אלקאהאל איך רעד דאך שוין פון דעם אסאך יארן און אז ס'מאכט גרויסע פראגרעס ברוך השם, מענטשן קאלן מיך, שמשים ציטערן היינט צו געבן קינדער צו טרינקען ווייל זיי ווייסן די גאווערמענט שיקט אינספעקטארס, איך האב אויסגעמוסרט אז יעדער שמש פארקויפט ביי אונז וויסקי און אלע קינדער האבן א יד אחת דרין, און זיי גייען עס באלד אפשטעלן, וואטש ענד סי, ס'וועט זיין גרויסע פאנישמענטס מיט פיין. ווייץ. עניוועי, איז געגאנגען דער רב אשר ווייס האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן אלקאהאל אין די ישיבות. און שטעלט זיך פאר דער באבאווער רב האט געזאגט ברבים א דרשה און ער האט גערעדט וועגן מאריוואנא אז מען זאל נישט רייכערן מאריוואנא. קאלט מיך אפ א רב און ער זאגט רב נחום איך גיי שוין ע דער רב זאגט אז ער גייט אנהייבן צו רעדן וועגן נישט טאטשן קיין פופיק. אלעס וואס איר האט גערעדט ביז יעצט האבן זיך די רבנים צוביסלעך צוגעשטעלט אויף אייער באן. זאגט ער נו אויב אזוי וויל איך רעדן וועגן פופיקלעך, איך האלט אז דאס איז א מורא'דיגער חרבן, מען דארף רעדן און מעורר זיין די קינדער, אויף דעם באס ווען דער יונגל וואלט ווען געהאט, ער וואלט געווען אימיונט און וואלט ווען געשריגן דו חזיר דו וואס ווילסטו פון מיר, אדער אויפהייבן זיין הענט וואס טוט דא דיין הענט ביי מיר, דעמאלטס וואלט דאס נישט פאסירט וואס האט פאסירט, ענד ווי העוו טו סטארט.

אבער למעשה כלל ישראל וויל נישט שווייגן און מען דארף אנהייבן צו רעדן אין אלע ישיבות און אין אלע תלמוד תורה'ס פון די זאכן וואס זיי גייען פאר. מ'האט מיך ווידער אפגעקאלט אז דער גאלאנטער זוכט א שידוך און איך באגראב אים, העי, איך האב אים געזאגט, העי, דו קאל מיך נישט, דער גאלאנטער זאל מיך קאלן, דער גאלאנטער זאל זאגן ברבים אז ס'טוט אים וויי פארוואס ער האט אונטערגעשריבן אויף א מענטש ווייל ער האט געמיינט עמצער זיצעלע פומפ פירט די וועלט. עטס האטס מיך נישט וואס צו קאלן, איך האב נישט מיט אים גארנישט. יעצט, ס'דא איינער א סייקאלעדזשיסט וואס ער הייסט ראוט, ער שרייבט זייער שיינע זאכן, ברענגט ער דא א גאנצע אריכות אז ס'געווען א בחור וואס האט זייער פלייסיג געלערנט און האט אנגעהויבן צו פאלן און פאלן און פאלן און מען האט נישט געוואוסט פארוואס ער פאלט, סוף איז געווען אז ס'איז געקומען צו א פונקט ווי ער האט שוין נישט געקענט. סובל זיין דאס הויז, און עס האט זיך געטון א גאנצע זאך אז מען האט געהייסן דעם מרדכי רוט ער זאל זיך אריינלייגן אין די פרשה, בקיצור מען רופט אראפ דעם בחור, דער בחור רעדט גארנישט ער ווייסט נישט, לסוף האט ער ארויסגעקוועטשט פון אים אז זיין טאטע און זיין מאמע קריגן זיך טאג און נאכט, דאס איז אים שוין נמאס דאס גאנצע לעבן, און דאס איז זייער זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן, קינדער דארפן האבן א. האום א העפי אינווייערמענט און נישט מען זאל זיך קריגן, קיצור ער האט אפגעקאלט די מאמען און ער האט פארציילט זאלסט וויסן דיין זון זאגט אז עטס קריגטס ענק טאג און נאכט אמאל האט מען זיך געקריגט א טאג צוויי סאיז געווען שטיל סאיז געווען רואיג אבער סאיז געווארן אזא משוגעים הויז דאס גאנצע הויז קיצור די מאמע האט זיך גראד געכאפט אז סאיז טאקע אמת און זי גייט אויפהערן די גאנצע נארישקייט. דער אמת איז, עלטערן ווען זיי קריגן זיך, קריגן זיי זיך ווייל די קינד איז שוין צוואַנציק און איין און צוואַנציק און דא גייט נישט קיין שידוך און דא אהער און דא אהין. ס'איז אלעס זייער גוט אבער קענסט עס נישט אויסנעמען אויף די קינדער ווייל די קינדער מוזן האבן א העלטי און א רואיגע האום. שוין, יעצט וועל איך ענק זאגן נאך זייער א מורא'דיגע זאך. עס הייסט די אגודת ישראל האט מען זיך שוין אינדערהיים געלייגט אין חרם. רוב גאליציאנער רבנים, די סאנזער רב'ס קינדער,

איז דא איינער איז דא איינער וואס ער הייסט ראביי יחיאל קאליש ער איז א דעמעקראט אין טשיקאגא און ער איז אזא א לעקער פאר די אגודה און מען האט געדארפט האבן א פראנט מען איז ער געקומען און ער איז געווען א לאביאיסט פאר אגודה און די אגודה האט ארויסגעגעבן אפיציעלן צעטל און אויכעט אין אלע די צייטונגען זייערע האבן זיי אים שטארק באגריסט. ס'איז אבער דא דא א גרויסער פראבלעם.

האט געספאנסערט אגודה, און דאס באשטייט די גאנצע אגודה, אלעס היינט א באנטש אוו חזירים, בקיצור ער האט געזאגט נאך א זאך, ווי אלל אר איקוועל אנדער די אייז אוו די לאו ענד גאד, ענד מערידזש איקוואלעטי איז נאו עקסעפשען, ענד דעטס וויי איי סופארט די לאו, איר כאפט וואס דא גייט פאר, דאס איז היינט אגודת ישראל, און דאס איז היינט זייערע מענטשן וואס זיי העלפן זיי, און נאכדעם העלפט די אגודה צוריק פאר זיי, און אזא פנים טראגן מיר, אליינס. יעצט, אין כפר סבא איז געווען צוויי מעשות וואס א מענטש האט זיך עקספאוזט פאר קינדער און האט געוואלט טון וואס מען טאר נישט, מיידלעך פון זיבעצן יאר, און די פאליס האט ארויסגענומען די קעמערעס און זיי זוכן, זיי האבן ארויסגעשטעלט זיין פיקטשער און זיי זוכן אז מען זאל זיי קומען העלפן און מען זאל טרייען צו אידענטיפייען די מענטש. יעצט אין רחובות איז געווען א מענטש וואס ער האט פארקויפט סמים פאר קינדער און ער האט נאכדעם געטון מיט זיי וואס מען טאר נישט און אונז דארף מען זיך פון דעם אפלערנען אונז דארף מען אויסלערנען די קינדער וואס סמים איז און מען דארף זיי אנזאגן אז טאמער איינער וויל דיר עפעס געבן צו פארקויפן צו כדומה זאלסטו זייער שטארק וואטשן ווייל מען קען נעבעך דאס קינד אומגליקליך מאכן אויף א לעבן. יעצט א מיידל האט נעבעך געזינדיגט און זי איז געווארן שוואנגער און זי האט שוין געהאלטן אין זיבעטן חודש, זי האט עס געוואלט מפיל זיין, און מען האט זי געבעטן אז זי זאל עס נישט טוהן ווייל דאס איז רציחה, איז דא אן ארגענעזעישן הידברות, זיי טוען אסאך גוטע זאכן, האבן זי מסביר געווען די מיידל אז זאל חלילה נישט מאכן אבארשן, זאל האבן די בעיבי, און זיי וועלן איר צוהעלפן סיי מיט מעדיקעישאן, סיי מיט עסן, און אפילו מיט די רענט. איז שרייט זי יעצט אז הידברות ווארפט זי ארויס פון די דירה. זי זאגט אז הידברות האט זי ארויסגעווארפן פון די דירה, און הידברות זאגט ווייל זי האט נישט איינגעהאלטן די תנאים וואס מען האט זיך מיט איר אויסגענומען, און איינע פון די עיקר תנאים איז געווען אז ס'זאל נישט קומען דארטן בויס ארומהענגען. יעצט א גרויס רחמנות אויף די אלע מיידלעך, זיי זענען אזוי צו צולאזט, זיי ווייסן נעבעך נישט, און זיי ווערן נעבעך שוואנגער,

אבער קענסט דאך נישט יענעם פארפירן אויך נישט, עניוועי ס'איז ביטער די מצב. מיידלעך איר זאלטס ענק אויסלערנען דאונט פלעי געימס ווייל דער מאן, דער מעיל וואס האט דיך אנגעזייט, דער לאכט פון דיר, ער גייט פריי, ער האט נישט קיין שום אבליגעישאנס, און וואורסט קעיס סענעריאו וועט ער גיין אין קאורט און זאגן איך האב נישט געוואלט די בעיבי, אפשר וועט מען אים יא הייסן געבן אפאר שעקל א חודש, באט ווער דארף אויפשטיין און ווער דארף דאס בעיבי באדן און ווער דארף מיט די בעיבי גיין? גיין צום דאקטער און ווער דארף עס אריין שטעלן אין א סקול און אין א חדר נאר די מאמע סא שפילט זיך נישט ארום דאונט דו סעקס איף יור נאט רעדי טו דעליווער א בעבי. יעצט כ'האב געוואלט צולייגן אביסל, כ'האב געזען אן אינטערוויו אויפן טעלעוויזשן וועגן די מיידל, מ'האט זי אינטערוויוט, ס'איז א ביטער רחמנות אז א מיידל דרייט זיך ארום און זי ווייסט נישט ווי וואס ווער און ווען, מיט א ביטער רחמנות און יא האבן אן אבארשן נישט האבן ס'איז יענער אומגליק נאכדעם איז עס אזוי איך בין אמאל כ'האב געמאכט א מקווה אין סקווער ביז איך בין אוועק ווייל כ'האב געזען אז מ'טאטשט קינדער האב איך געזאגט דעם רבי'ן זאל גיין אין דר'ערד ער זאל פארן אויף פרעשבורג כ'ווייס נישט צו מ'מעג פארן בכלל אויף פרעשבורג ווייל איך גלייב נישט אז דאס חסידות איך ווייס סקווירא טשערנאבל קנאבלעך כ'ווייס נישט זיי האבן אמאל אפילו נאכגעזאגט א חתם סופר.

אן אבארשן האט מען געזאגט דעם דאקטער איז רציחה און דער רבי מיט זכרונו מיט לברכה מיט טשערנאבל קערנאבל האט דער דאקטער געזאגט ליסן איך בין א מעדיקל דאקטער און איך זאג דיר אז די מיידל איז נאט קעיפעבל אוו גאוינג טרו שי דאזענט העוו די סטרענט שי איז נאט איווען טוועלוו שי איז דשאסט אבאוט טוועלוו האט מען געמאכט אן אבארשן דער דאקטער האט עס געמאכט און ער האט געזאגט פאר די משפחה משפחה כ'האב דיך אין דר'ערד דו ווילסט סו מיך דעטס אלל איך בין א דאקטער. דארפן וויסן דאס איז א מורא'דיגע זאך, קינדער דארפן האבן עלטערן עט אלל טיימס, וויאזוי זאגט דוד המלך, גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע, פארוואס? האב איך אויף וועם אנצולאנען, כי אתה עמדי, דער אייבערשטער איז מיט מיר, קינדער דארפן האבן עלטערן, האב איך געזען דא אויפן טעלעוויזשן אן אינטערוויו פון דעם מיידל, און די ערשטע זאך וואס מען פרעגט, ווי זענען דיינע עלטערן? איז די ענפער געווען, מען האט געפרעגט ווי זענען די עלטערן, האט זי געזאגט איך האב שוין גארנישט מיט מיינע עלטערן, ווייל וויבאלד איך האב אנגעהויבן ארום צו. הענגען האבן זיי מיך ארויסגעווארפן, דאס איז א דעם דעם מיסטעיק און איך וויל רעדן דערפון, כ'האב שוין לאנג געזאגט מען דארף זיין נאנט צו קינדער, ס'איז דא איינער א סייקייעטריסט א סייקאלעדזשיסט זייער גרויס און ער איז מורא'דיג מצליח ער איז אין בארא פארק אין פלעטבוש, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך וויל נישט טשעפען מיט אים, איך טשעפע נישט מיט מענטשן נאר מיט פעדעפיילס, איז למעשה ער האט אמאל געהייסן א טאטן ער זאל געבן געלט ער זאל סופלייען דעם קינד מיט דראגס מיט מאריוואנע, נאך ווען עס איז געווען נישט ליגעל. דעמאלטס איז געווען אסאך סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט האבן געוואלט ארויסגיין קעגן אים. האב איך געטענהט עטס זענטס אלע משוגע. ער האט געטענהט דעט יו העוו טו ווין אף סאמבאדי איט טעיקס טיים יו דזשאסט דאונט טעל אים הער אויף צו נעמען דראגס איט טעיקס טיים איט טעיקס וויקס ענד מאנטס ענד סאמטיימס איווען יערס און נאך צוויי דריי יאר ער כאפט אמאל נאך א ציגערעטל הי פאלס בעק יו העוו טו בער וויט דיס פיפעל די גמרא זאגט ווען איינער איז געבוירן אין מזל מאדים ער גייט זיין א רוצח סאו וואס זאל מען

ער זאל אים קויפן שווארצערהייט מאריוואנע און ער זאל אים געבן, באט הי ווינד אים אף, ער פלעגט רייכערן פינף זעקס ציגרעטלעך א שעה, האט אים אפגעווינט אויף זעקס ציגרעטלעך א וואך און נאכדעם אויף א חודש, און יעצט איז ער סאובער, איך קען דעם מענטש, הי איז עז סאובער עז איט קען בי, שוין טרי פאר יערס ער איז סאובער, דאס איז אונזער פראבלעם, ווי דאונט נאו האו, ווי דאונט נאו האו טו דיעל וויט דיס פיפעל. עניוועי, ווען עלטערן האבן אזא מיידל, איז שיז א ראנאראונדער. יו דאנט קיק הער אוט אוו די האוז, יו דאנט סעי כ'האב נישט מיט דיר קיין שייכות, ס'איז ווערי ווערי בעד, זייער שלעכט, די מיידל ווייסט באמת נישט וואס צו טון מיט זיך יעצט, סאו כ'וויל ענק דערציילן א מעשה, כ'האב עס שוין פארציילט אמאל, איך דערשעם מיך נישט צו דערציילן נאכאמאל, ווייל קיין ליגנט זאג איך ענק נישט, ס'איז אביסל מנוולות באט ס'איז נישט קיין ליגנט, ווען מיין טאטע זכר צדיק לברכה איז געלעגן אין שפיטאל אין מיימאנעדיס, כ'האב אים אריינגעטראגן אין מיימאנעדיס ווייל מיין מומע, מיין מומע, מומע פערעלע, פערעלע פרידמאן, זי איז דארטן די גאנצע קאך לעפל אין די ביקור חולים שוין פערציג יאר, זי האט יעצט פארלוירן נעבעך איר מאן ר' שייע פרידמאן, זאל זיין א גוטער בעטער, איז למעשה איז געווען קיין שום דאקטער, מיין טאטע איז געווען דעמאלטס צוויי און אַכציק יאר אלט, ער האט געלעבט ביז זיבן און נײַנציק, זעקס און נײַנציק און עפעס חדשים, קיין שום דאקטער האט אים נישט געוואלט מאכן א טוב פידינג, האט געזאגט גענוג געלעבט און א גוטן טאג, קיינער האט אים נישט געוואלט מאכן, ער האט געהאט זייער א גוטן דאקטער, דאקטער עיגעס, און ער איז פונקט דעמאלטס געשטארבן. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל, דער דאקטער איז אויף אים געשטארבן, קיינער האט אים נישט געוואלט איבערנעמען, איך האב געהאט יענע חתונה האב איך געטראפן א דאקטער וואס זייער גוט מיט מיין זון האט עס ערלעדיגט אז ער האט מסכים געווען, ער האט געזאגט שרייב מיר אונטער אז דו וועסט מיך נישט סוען, איך מאך עס, ער האט עס געמאכט, עס האט געדויערט פֿופֿצן צוואַנציק מינוט און מיין טאטע איז ארויסגעקומען, ער האט געלעבט מיט דעם טוב פידינג, ער האט געלעבט פון עיטי טו ביז קיין עין הרע ביז ניינטי סיקס ענד א העף. פרייטאג למעשה בין איך געווען דארט אין שפיטאל, כ'האב געווארט, איך געדענק כ'האב אריינגעטראגן דעם טאטן אומגעפער דאנערשטאג ביינאכט, ביז מאנטאג האט מען אים נישט גענומען קער פאר, מ'איז געלעגן אינעם עמערדזשענסי רום, אבער כ'האב נישט געהאט אן אנדערע ברירה, ס'איז געווען אדער דאמפן אים אין א בית הקברות אדער מאך מיט אביסל, עניוועי, געזעסן דארט. אין די וועיטינג רום איז געזעסן דארטן עפעס א בעלזער איד, בארא פארקער בעלזער איד, דריי פיר טאג פון דאנערשטאג ביז זונטאג האט ער נישט גערעדט מיט קיינעם קיין ווארט. געווענטליך אין א שפיטאל פרעגט מען שוין אים וואס מאכסטו? וואס טוסטו? וואו קומסטו? ביסט געווען אין פלארידע? נא נא נא. איטס נאט די פלעיס פאר סאושעלייזינג. געזען דער איד רעדט נישט האב איך מיט אים אויך נישט גערעדט. אויפן פערדן טאג ויפתח השם את פיו. דער אייבערשטער האט אים געעפנט דאס מויל. ער דערציילט א מעשה אזוי, זיין טאכטער האט מזנה געווען, זי האט ארום געטרענט א בעלזער מיידל, כ'מיין נאט נאטינג ראנג, זיי האבן אויכעט אזא מין נשמה ווי אונז, און א תאווה צום זנות, נישט אז ס'איז נאטינג ראנג חס ושלום, נאטינג ראנג מיין איך צו זאגן איט העפענס ביי די בעסט אוו אס, בקיצור איז געשען א מעשה אזוי אז דער דער איד, דאס דאס מיידעלע, דאס זיין טאכטערל האט נעבעך אנגעשוואנגערט, און שי וואס פרעגנענט. מ'האט געהאט ערלעדיגט אז זי גייט עס אויפגעבן אויף סאוט אמעריקע, כ'דענק נישט וועלכע שטאט, ברעזיל, אדער אן אנדערע פון די סאוט אמעריקאנע לענדער. און יענע זענען שוין געקומען דא אהער ווארטן זי זאל האבן די קינד, און ס'איז געווען אפגעשמועסט אז זיי געבן צוואנציג טויזנט דאלער פאר די בעיבי, פלאס זיי באצאלן אלע מעדיקל בילס, און די גאווערמענט דארף נישט זיין אינוואלווד ביקאוז איטס דעיר בעיבי.

וואנט דיס טשיילד, אזוי די לאו, און אזוי איז טאקע געווען, האט ער געגעבן איר בעיבי, זי האגט די טשיילד, און שי סעד טו פאדער, איים נאט גיווינג אפ דיס טשיילד, איטס מיי בעיבי, האט די טאטע געזאגט ביסט משוגע, אין בארא פארק גייסט דיך דרייען א מיידל מיט א קינד, גערל וויט א טשיילד, זאגט זי טאטע, איך וויל דיר עפעס זאגן, אויב ס'געפעלט דיר נישט, קענסטו דא בלייבן אין האספיטל, איך וואק ארויס מיט מיין קינד, און אז איך קען נישט גיין צו דיר אהיים, און איך גיי ערגעץ אנדערש, איי וויל נאט גיוו אפ מיי טשיילד, שוין, און די דאקטער האט געזאגט ביי לאו יו קענט אדאפט די טשיילד ביקאויז די מאמע וויל נישט, יו קענט גיוו אפ די טשיילד עגענסט די וויל אוו די מאדער, שוין, קיצער יענע פעמילי זענען צוריק אהיים געפארן אויף סאוט אמעריקע, און שוין, זי האט געזאגט פארן טאטן ליסן איי דאנט קעיר, איך שעם מיך נישט פאר קיינעם, איי דיד מעיק א בעיבי, איטס סטיל מיין, איי לאוו איט, איטס א טשיילד דעט גאט געיוו מי, איז זי גערעכט אויכעט, ווייל ווארסט קעיס סענעריאו ס'איז א בן הנדה, ס'איז וואס דו ווילסט קענסטו עס רופן, ס'איז א קינד וואס מ'איז מקיים. מיט דעם פרו ורבו, ס'איז א קינד וואס אז ס'פירט זיך ערליך איז עס א כבוד פאר די עלטערן, און אז מ'הרג'עט אזא קינד איז עס רציחה פוירסט דעגרי, ס'איז געווארן אזא הפקר וועלט, נו איך רעד די וואך אויכעט פון דעם וואס די אגודה האט געבעקט איינעם ער פלעגט אלץ זיין די פראנט מען פאר די אגודה, און יעצט האט ער געזאגט זיי האבן אים געבעקט ער איז געווארן אן אסעמבלימען. די ערשטע זאך האט ער געזאגט ער גייט פייטן פאר מערידזש איקוואליטי אז יעדער קען חתונה מיט וועם ער וויל, א זכר מיט א זכר און א נקבה מיט א. נקבה, און אויך פאר סיוויל רייטס פאר LGBT. און די צווייטע זאך איז ער גייט אנערקענען פעמילי פלענינג, מען זאל מעגן מאכן אבארשענס, ס'איז א געהעריגע רציחה, עניוועי, איז דעמאלטס ווען דער איד האט געזען אז זיין טאכטער וויל אהיים נעמען די בעיבי, האט ער זיך מיישב געווען אז אויב זי וויל עס אזוי שטארק אהיים נעמען, היז גאוינג אלאנג וויט הער, און ער האט זיך געשעמעט, אוועק געלייגט די בושה אין פאקעט, און דעטס איט. גלייב מיר, ס'וועט נאך איינער טרעפן דאס קינד, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען א יונגל צו א מיידל, איך געדענק נישט צו ס'איז געווען א יונגל צו א מיידל.

קראצט זיך דארטן אין פרעשבורג, ער גייט דארטן אין די געי בעדס פון פרעשבורג, דער רשע האט געהייסן אמאל איינער זאל עס אויפגעבן אויף די שווייץ, און זיי האבן אים געמוזט פאלגן, דעם רשע האט מען געמוזט פאלגן, דאס איז געווען סטאלין און היטלער האבן חתונה געהאט, און זיי האבן געבוירן אן LGBTQ בעיבי, און דאס איז דער סקווערער רבי. דאס איז גאנץ סקווער מיט גאנץ טשערנאבל מיט די גאנצע דרעק ארום און ארום, ס'האט מיר געזאגט א סקווערער איד, פארוואס איז די סקווער אזוי א מלחמה מיט ברסלב? ווייל די ברסלב'ע חסידים זענען געווען עובדי השם, און זיי האבן געזען דא די פוילקייט מיט די ליגנט פון טשערנאבל, זיי האבן זיך נישט געוואלט אונטערווארפן, זיי האבן געזאגט אזוי, אונז עמיר ווייזן ווער טשערנאבל איז, און וואס איז געבליבן פון טשערנאבל, אן אויסגעבלאזענע פארט, דאס איז גאנץ טשערנאבל היינט, טשערנאבל רבי האט א זון וואס ער האט מטמא געווען אין וויזשניץ אין גיבערס, א האלב גיבערס, וואס איז געבליבן פון זיי? גארנישט, וואס איז געבליבן פון ברסלב? דא דריי איינטיילונגען, איינער זענען גוים גמורים וואס פארן ארום מזנה זיין ווייל ר' נחמן. מען האט זיי צוגעזאגט צו ארויסשלעפן ביי די פאות, די אנדערע זענען גרויסע עובדי השם, און די דריטע זענען סתם וואוילע אידן, זיי גלייבן אין גאט, איך זאג אייביג אזוי, עס איז געווען צוויי נביאים ביי די גוים, איינער האט געהייסן מחמד, און איינער האט געהייסן יאשקע פאנדראק, יאשקע פאנדראק איז געווען א איד, במילא האט ער געוואלט אויסרייסן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, מחמד איז געווען א גוי, ער האט נאר געוואלט איין זאך, ער איז א נביא און דער אייבערשטער איז בעל הבית אויף די וועלט. ער האט נישט איינגערעדט אז ס'איז געווען די פאדער און די סאן און די האולי ספיריט מיט די אלע באלאני. דער אייבערשטער איז א באשעפער, ער איז נאר נישט מער ווי א נביא. וועגן דעם. דער רמב"ם פסק'נט אין הלכות יין נסך אז א גוי א קאטוילישער איז דאס איז ממש עבודה זרה, זיין וויין איז יין נסך, טאמער איז ער אבער אן אראבער, א מוזלעם, זיין וויין איז נישט קיין יין נסך. ער זאגט נאר מ'זאל נישט טרינקען אינאיינעם וויין ווייל מ'וועט צוקומען צו אנדערע זאכן, אבער נישט אלס יין נסך איז עס אסור. ס'איז אן אנדערע רעלידזשען, ס'איז צוויי מען מעיד רעלידזשענס. איינער איז געווען א אידישער ממזר, ער האט אנגעדרייט אז די סאן און די די פאדער און די סאן און די האולי ספיריט. דער אנדערער האט געזאגט איך בין א נביא, דער אייבערשטער האט מיר אזוי געהייסן. און ער האט געהאט אידן וואס האבן אים געשריבן די תורה אויך, דער מוחמד, במילא איז ער קרוב אל האמת. איז ממש ער איז קרוב אל האמת, נישט אינגאנצן אמת ווייל אמת איז די תורה, אבער איז אסאך נענטער ווי דער נוצרי ווי יאשקע פאנדראק, וועגן דעם ס'איז נישט דא קיין גרים נאר פון נוצרים, גרים פון ישמעאל איז נישט דא, נישט מקרב קיין גרים פון ישמעאל, ווייל זיי זענען נישט אזוי ווייט פארקראכן אזוי ווי. פון די יאשקע פאנדראק חברה, יעצט למעשה איז אז די ברסלב'ע חסידים האבן געזעהן אז די גאנצע טשערנאבל מיט די קנאבלעך דאס אלעס שטימט און ס'איז נאנט ס'קרוב אל הנוצרים, די רבי איז א גאט, די רבי האט באשאפן די וועלט, דער אייבערשטער פרעגט דעם רבין וואס ער זאל טוהן וויאזוי ער זאל פירן די וועלט, ס'דאך אלעס בעלאוני, ס'איז זייער ווייט מן האמת גאנץ חסידות היינט. איז למעשה האבן די ברסלב חסידים נישט געוואלט טאלערירן די זאך, ווי געזאגט א זאך וואס ער קען נישט מקיים זיין, ווייל טאמער נישט איז בטל שכר ועונש, סא די איינע זאך איז געווען גענוג פאר ברסלב, זיי האבן שוין נישט געזוכט מער. עניוועי, יעצט צוריק קומען דא נאכאמאל צו אונז, אונז דארף מיר זעהן אז מען האט חלילה א קינד וואס ס'גליטשט אדער א מיידל וואס גליטשט, דאונט קיק הער אוט אוו די האוז, ביי דואינג דעט, זי איז צומישט, איז געווען דא אין קאורט איז געווען פון מלכה לייפליין, חי לייפליין, ווי איך. רוף זי. איז בקיצור. איר לויער האט געטענה'ט אז זי איז נישט נארמאל. האב איך געזאגט פארן שופט אונז זעמער אלע מסכים זי איז נישט נארמאל. מאמע פון אכט קינדער גייט טאטשן מיידלעך? פוי! נישט נארמאל. כ'האב נאר געטענה'ט איין טענה. באלאנגט זי נישט. זי באלאנגט אדער אין א משוגעים הויז אדער אין דזשעיל. די זעלבע דא אויך. אונז האלט מיר אלע, קיינער איז נישט מחולק אז א מיידל וואס זי לויפט ארום און זי ווערט געשוואנגערט און שי דאזענט נאו וואטס רייט און וואטס לעפט, ווי אלל נאו אז זי איז נישט. נארמאל, ס'איז נישט נארמאל, און דאס איז נישט קיין נארמאלע ביהעיווער, און ס'איז א פראבלעם, און והא ראיה, דער טעם פארוואס מ'האט זי ארויסגעווארפן, הידברות האט איר צוגעזאגט א דירה, אז זאל מיר צאלן די רענט מיטהעלפן, טאמער זי וועט נישט מאכן אן אבארשען, פארוואס האבן זיי אויפגעהערט, ווייל זיי האבן זיך אויסגענומען מיט איר איין תנאי, זאלסט נישט מער האבן די בויפרענד זאלן דיך קומען וויזיטן, דאס איז מיאוס און לאמיר עס נישט, און זי האט נישט איינגעהאלטן, האבן זיי איר געזאגט. אז דו קענסט נישט דא בלייבן, איז למעשה איז ס'אויך די זעלבע, מען קען זיך נישט אפגעוויינען אין איין טאג, עספעשעלי ווען זי איז שוואנגער, זי ווייסט נישט זי שוד העוו איט, זי שוד נאט העוו איט, יעצט קען זי שוין נישט מאכן אבארשען, זי קען יא, ווען זי האט אפאר טאלער קען זי פארן אויף אויסלאנד, אדער זי ס'א שאד מ'האט איינגעזעצט נחמיה, כ'האב ענק אלץ געזאגט, ס'א שאד נחמיה טאר מען נישט איינזעצן, נחמיה האט געשיקט א מיידל פון אונזערע אויף אינדיע.

קודם גייסטו נעמען דיין טאכטער און באגראבסט זי, נאכדעם לאמיר זאגן זי האט שוין געהאט דאס קינד, לאמיר זאגן מען האט שוין געטראפן פאר אים א הויז אן אדאפשען, דיין טאכטער דארף נאך אלץ האבן העלפ, שי ניד סאמבאדי טו טאלק טו, שי העז טו טאלק אבאוט הער פראבלעמס, איר געוועזנהייט, איר פארגאנגענהייט, און זי דארף נאך טראכטן וועגן א שידוך, זי דארף נאך זיך צאמשטעלן, יו נאו די אלע סעקס וואס איז גוט פון די טוועלף ביז די פיפטין די סיקסטין די סעווענטין, באט וואנס יו ביקאם אין די עידזש אוו פיפטין סיקסטין סעווענטין יו גאטע סטארט טינקינג פאר א פיוטשער, און דאס וואס איך טענה אלץ צו די מיידלעך, דאונט ראן אראונד ליסן יו ראן אראונד יו געט יורסעלף א נעים ענד נאובאדי איז גאנא טעיק יו, דער שטופ וועט דיר קאסטן דיין גאנצע לעבן שי שוד רואין יור לייף, עניוועי איך זעה יעצט זייער אסאך עלטערן וואס זיי מאכן דאס מיט און זיי ווארפן ארויס די קינדער, יעצט אין סקווער ווארפט מען נישט ארויס די קינדער נאר דער ימח שמוניק דער רויטער שייגעץ ער פלעגט זאגן אז מען זאל נישט לאזן דארטן די קינדער דאווענען פארוואס זאל האט זיך געשען דערמיט?

מיי וועי אוו לייף, בין איך ארויס געגאנגען, סאו יעצט האבן זיי מער, וואס? יעצט האבן זיי יעצט א קינד וואס זיי דארפן זיך זארגן צו מ'וועט אים אויפציען אידיש אפילו, ווייל געווענטליך ווען מען עדאפט אזא קינד אויף סאוט אמעריקע, די אלע בלייבן גוים, מען געט עס אריין צו א פעמילי, א פעמילי וואס זי קויפט זי אפ, און ווי אזוי די פעמילי פירט זיך אויף אין אידישקייט אזוי בלייבן נאכדעם די קינדער, די קינד קען זיין רואיג א קריסטשען א גוי, און וואס האסטו דערפון? סאו דיין טאכטער איז געווען א מיידעלע, זי האט זיך אביסל פארשפילט, איז וואס איז? איך וויל יעדער איינער זאל נעמען יעצט פינף מינוט טיים אוט, קלאוז יור אייז, הייב אן צוריק צו דרייען דיין לעבן, טראכט אליינס, דו ביסט געווען א בחור, וויפיל מאל דו האסט מוציא געווען זרע לבטלה, וויפיל מאל דו האסט אויסגעלעקט א חבר, וויפיל מאל א חבר האט דיך אויסגעלעקט, און וויפיל מאל דו ביסט געגאנגען לעבן מיידלעך האסט דיך געשטופט, און וויפיל מאל דו האסט דיך אויסגעריבן אין בית כסא ווען דו האסט געטראכט שלעכטע זאכן, און די זעלבע זאל דאס מיידל אויך טראכטן. טראכט וואט ווענט טרו יור לייף ווען קיינער האט דיך נישט געכאפט ביקאוז האסט עס געטון אין טוילעט ווען קיינער האט נישט געזעהן, טראכט וויפיל מאל דו האסט געזעהן ווידיאוס וואס מען טאר נישט, טראכט וויפיל מאל דו ביסט געגאנגען אין מאנהעטן אין די שמוציגסטע גאס, אין די אלע שמוציגסטע גאסן וואס זיי האבן, סאו פארוואס זאלסטו טראכטן אז יענץ מיידל איז אנדערש דזשאסט ביקאוז מען האט איר געכאפט, דזשאסט ביקאוז ס'איז געשעהן אן אומגליק שי דידנט אנדערסטענד טו וואטש הער סעלף און זי האט געלאזט א בחור זאל מיט איר וואוינען ענד שי ביקעים פרעגנענט, דאס זעהט מיר אז דו האסט דיך אויפגעפירט אסאך. בעסער פון איר? איר האט מען געכאפט און דיך האט מען נישט געכאפט, סאו טענק גאד מען האט דיך נישט געכאפט. סאו אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, דאס איז געזאגט פאר יעדן אנגעהויבן פון דעם גרעסטן צדיק ביז צום גרעסטן רשע, יעדער האט זיינע שוועריקייטן אין לעבן, יעדער האט מיטגעמאכט, און איינעם איז געלונגען אז מען האט אים נישט געכאפט און איינעם איז געלונגען אז מען האט אים יא געכאפט.

אומבאהאלפענע מיידל, זי איז אזוי אומבאהאלפן, ס'איז אויף איר א גרויס רחמנות, באט דערס נאט א ריזען וויי פעירענטס שוד טראו הער אוט אוו די האוז, עס איז נישט דא קיין שום ריזען פאר דעם, און אז טאמער האבן זיי זי ארויסגעווארפן און זי גייט יעצט האבן א בעיבי, דעיס איז זייערס אן אייניקל וועדער דעי לייק איט אר נאט, דעי מייט נאט אגרי טו איט באט איטס סטיל דעירס, און איי פיל דעט דעי שוד ריעלי געט טוגעדער דע פעמילי, דעי שוד מעיק א פלעיס אין דעיר הארט און אין דעיר האוז. אין דעיר האום פאר דיעס טשילדרען, פאר די מאדער ענד די דאוטער. יעצט, די גאנצע שטאט ווייסט דאך עניוועי. ס'איז נישט קיין סוד. דער איד איז באשמוצט און באקאקט אין אלע גאסן עניוועי. דער טאטע פון דעם קינד. סאו וועם גייט ער יעצט דא פאפן? און דאס וויל איך יעדן זאגן. ס'איז א חרבן און א צרה וועם ס'באטרעפט אזא זאך. באט יו העוו טו נאו האו טו הענדל איט. יו העוו טו גאו פאר א לאט אוו העלפ נאט טו טראו יור טשיילד אוט.

כ'בין אמאל געשטאנען ביי די טיר פון בית מדרש, ס'האט געגאסן, זאג איך פאר א איד אפשר טויש מען שטריימלעך, פרעגט ער וואס, דאס איז א סגולה אז ס'זאל אויפהערן צו רעגענען, זאג איך ניין, איך מיט דיין שטריימל נישט לויפן ווייל ס'אינטערעסירט מיך נישט און דו מיט מיין שטריימל נישט לויפן, סאו, נישט ס'נישט ווייל ס'וועט אויפהערן צו רעגענען, זאג איך די זעלבע אויך, ס'דא אמאל שטרענגע מאמעס זיי מאכן משוגע די קינדער, און די סוף געשעהט אז די קינדער גייען אראפ פון וועג, ס'דא אסאך זיי האבן חתונה געהאט מיט גוים און מיט גויטעס און זיי האבן קינדער גוים און גויטעס, עטס ווייסטס נאר נישט ווייל אין וויליאמסבורג איז דאך נישט, ווייסט דאך, מ'מאכט א שווייג.

ניק. ס'דא אין ווילימסבורג איז דא עפעס א פאל, א מיידל איז אוועק פון וועג פארוואס? די מאמע איז געווען צו שטרענג צו איר, זי האט חתונה געהאט מיט א גוי, מיט א גוי קען מען נישט חתונה האבן, זי האט געזינדיגט מיטן אסאך יאר און ענדליך זי האט געזען זי פארלירט שוין די פיריעד האט זי אנגעמאכט א בעיבי מיטן ס'איז געווען א יונגל און זי איז נעבעך ארום געלאפן אין די גאנצע שטאט ווער ס'זאל עס מל'ן, איך האב ערלעדיגט מ'זאל עס מל'ן, כ'האב געהאלטן ס'איז נישט קיין עוולה ס'איז נישט מער ווי א. מיידל, דאס איז א מיידל וואס האט נישט חתונה געהאט, ס'איז נישט קיין איסור ערווה, און דאס קינד איז מותר לבוא בקהל, נאר ס'האט געדויערט צייט ביז מען האט פאר די פארדאמטע מנהלים און די פארדאמטע רבנים אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק מסביר געווען, ליסען, כן בנות צלפחד דוברות, אזוי רעדן היינט קינדער, יו העוו טו בי עוועיר אוו איט. משה רבינו לויפט צום אייבערשטן, עס האבן אים באפאלן דארטן איך ווייס פינף מיידלעך, אלטע מיידלעך פון פערציג יאר, מחלה נעה חגלה מלכה און תרצה, ויקרב משה משפטן אל השם, רבונו של עולם וואס איז דאס? משה רבינו האט נישט געהאט קיין ווייב אפילו האט נישט זיין ווייב האט נישט געשריגן אויף עס האט דאך פורש געווען פון די פרוי, פרעגט ער רבונו של עולם וואסערע מין געשרייעכטס איז דאס, זאגט דער אייבערשטער זארג דיך נישט כן בנות צלפחד דוברות אזוי רעדן פרויען יו גאטע געט יוזד טו איט, כ'האב געזאגט די רבנים געט יוזד טו איט ווערי סון ביקאוז דא גייט נאך זיין אסאך אזאלכע, און ס'איז טאקע געווען, די רבנים האבן מיך אפגעקאלט איר זענט גערעכט. עניוועי, מען טאר נישט ארויסווארפן א קינד אנדער נאו סירקעמסטענסעס, און אז ס'געפעלט דיר נישט וויאזוי ער פירט זיך אויף בייס דיר אין די ליפן. מען דארף זאגן מוסר מעג מען, כ'זאג נישט מען מוז קאנגרעדזשולעיטן אלע זייערע עוולות, מוסר מעג מען זיי זאגן, באט דער איז א טיים וויפיל מען מעג, ווען מען מעג, וויאזוי מען מעג. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך אליינס האב שוין צוריקגעברענגט אסאך אזאלעכע קינדער צו זייערע עלטערן, איך האלט אז קינדער זענען צו יונג צו פארשטיין וואסערא מין דעסיזשען דאס איז צו נעמען א קינד און אן רעדן און צו פארקויפן און ווי ער וועט אנקומען אין וואסערא קעטוילישע שטוב, ס'איז אנבעליוועבל, נו אט דער טאטע שעמט זיך ווייל דער נעקסט דאר נעיבער וועט רעדן, לאמיר דיר זאגן, דער נעקסט דאר נעיבער רעדט עניוועי וואס ער וויל, ווען איך האב אנגעהויבן צו פירן מיין ריזיגע מלחמה מיט די פעדעפיילס האבן מענטשן געזאגט דו'סט נישט קענען טון שידוכים דו'סט נישט קענען, סאו לאמיר דיר עפעס זאגן, כ'האב געהאט עטליכע קינדער וואס האבן חתונה געהאט נאך פאר די מלחמה, איינער געווארן א כלה ביי דריי און צוואנציג, איינער ביי פינף און צוואנציג, ליסען וואס דער עולם רעדט,

ער זאל געבן א הכשר, און קוק ווי דער עולם רעדט צאם. רבי יונתן שטייף געזאגט אזוי. מענטשנ'ס מיילער וועלן זיין נימאלט פארמאכט. יעדער וועט רעדן, צו האסט יא אראפגעשיקט א רב, צו האסט נישט אראפגעשיקט א רב. מענטשן און זייערע פיסקעס גייען. זאגט ער און די גוטע זאך איז אז זיי דארפן עסן אויכעט. ווייל טאמער נישט וועלן זיי דאך עס נישט עסן, זיי מוזן נישט קויפן. אזוי זאל מען רעדן און זאל מען עס קויפן. קוק וואס אונז רעד מיר צאם אלץ אויף די כשרות אויף די שחיטה. דערווייל איז ס'טרייפות לכל הדעות. עפעס. ווען דאס זאל זיין מיט פופציג יאר צו מיט הונדערט יאר צוריק ווען ס'זאל זיין אין א פלאץ א שטאטס רב וואלט געווען אן אומגליק. היינט יעדער רעדט און יעדער פרעסט. סא די מיילער האבן זיך נימאלט פארמאכט. פרעסן און מ'רעדט. איז למעשה איז די זעלבע דא אויכעט מיט די קינדער. מען געט זיי אויף פאר אדאפשן מען ווייסט נישט. די מיידל גייט אנהייבן נאכדעם אזוי לייד צו טון ביקאז יו נאו שי דיד דעליווער א בעיבי ס'האט זי געקאסט געזונט און א חלק פון איר באדי. ענד אלל אוו א סאדען ווי די קינד די הייליגער ש"ך געבן א.

מען געגאנגען זוכן א שידוך פאר יצחק, איז ער געגאנגען זוכן א שידוך, און בתואל איז געווען דארט מיט סם המוות, ער האט געוואלט געבן סם המוות, ער האט אים געוואלט הרג'נען, וואס וואלט ער דען אויפגעטון ווען ער הרג'עט אים, נאר ווייל ער איז געווען אזא רשע, אזא רשע איז געווען דער לבן הארמי, שטעל דיר פאר וואס ער האט געוואלט, דין איז ווען איינער שיקט איינעם מקדש צו זיין א מיידל מיט א שליח, און דער שליח קומט נישט אהיים איז ער אסור בכל הנשים שבעולם, ווייל אפשר האט ער מקדש געווען אחותה, אזוי איז דער דין, איז וואס האט ער געוואלט מיט דעם, טוהן, אז אויב ער וואלט דער'הרג'עט לעזער עבד אברהם, קען יצחק קיינמאל אין לעבן קיין שידוך נישט טוהן, בלייבט ער נעבעך אן אלטער בחור, ווייל אויף יעדן וואלט ער חושש געווען שמא איז אחותה מאביה, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים, ס'איז דא אויף דעם אסאך צו פרעגן, ווייל מען קען ווען ווארטן ביז איינער וואס וואלט דעמאלטס חתונה געהאט, איז וואלט זיכער נישט געווען אחותה מאביה. מען קען נעמען א גיורת, ס'איז דא אסאך וועגן ארויס, אבער איך זאג נאר בפשטות איז דאס א שיינע דרוש וואס די ספרים ברענגען, שמא ישא אחותו מאביו, און דעיס איז דא א מורא'דיגע זאך, ס'איז זייער א מורא'דיגע זאך, גייסט נעמען אזא קינד, א איד וואס גייט זיך משדך זיין קען קיינמאל נישט וויסן, ס'איז שמא ישא אחותו מאביו, ער ווייסט נישט צו וועמען ער איז זיך משדך, און נאכדעם איז דא אנדערע ווייען, טאמער האסטו געברענגט א קינד האסט געוואלט ער זאל זיין כאטש אן ערליכער איד, כאטש א איד, נישט ערליך, כאטש א איד, ווערט ער א קעטאליק אדער ווערט ער א. א מוזלעם, ער קען נאך אויפפלאצן און אויסהארגענען אידן פאר גארנישט אויכעט, און דאס איז די זייער שווערע זאך וואס אונז האמיר נישט ארויס אין חינוך געהעריג, אונז זעמיר משוגע, צודרייט, ווארף אים ארויס, ווארף אים ארויס, ווי העט ער אנקומען סתם ארויסווארפן, אויב עפעס העט ער דאך ווערן נאך ערגער, קוק יעצט ברענגט זי אהיים, האסט זי ארויסגעווארפן פון שטוב יעצט האט זי דיר אהיים געברענגט א אייניקל, נאו יור העפיער, אבער וואס וואלט דער שכן וואלט גערעדט, איך געדענק אייביג ווען מען פלעגט מיר זאגן די שכנים די שכנים, איך האב געזאגט איך האב נישט קיין שכנים.

וכו'. וואס ווערט דער אייבערשטער אזוי ברוגז? א גאנץ לעבן ארבעט מען וסרתם ועבדתם אלהים אחרים. עניוועי, איך וויל יעצט ארויפלייגן א זאך פון א פרוי וואס האט יא אוועקגעגעבן א קינד, און הערטס אויס די מעשה, איך וויל עטס זאלטס עס הערן ווייל ס'וועט ענק ממש בארירן, איך וועל ענק פארציילן נאך א זאך פאר איך לייג עס ארויף, איך דערצייל א מורא'דיגע זאך, איך האב געהאט א פעטער ער האט געהייסן פעטער נחום, פעטער נחום מאשקאוויטש, דער מאשקאוויטש וואס נעמט אריין די אלע צובראכענע נשמות, דאס איז זיינס א זון, עניוועי, ס'איז געווען אמאל א שמועס אז מ'האט געטראפן צוויי

דעמאלטס האט עס נאך געהייסן מלון המרכז סענטרעל האטעל, עס איז געווען מנחם פרוש, ער איז געווען א חבר הכנסת. זיי פלעגן גנב'נען קינדער, ס'איז געווען אין צייטונג א באשרייבונג אז ער מיט בן גוריון איז געווען שותפים מ'האט געגנב'עט קינדער מען האט זיי עקספארטירט אויף סאוט אמעריקע, צען טויזענט דאלער א קינד בימים ההם, געווען אזא חוצפה די וועלט האט עס נישט געהערט אבער מען האט עס געטון, איט וואס דאן. געהייסן מנחם פרוש, פרוש, פרוש, א רשע מרושע, ער איז געווען אין די אגודה איז ער געווען, ער האט פארקויפט ער מיט בן גוריון האט פארקויפט קינדער. דאס איז געווען מיין פעטער האט אריינגעטראגן צוויי קינדערלעך אין א שפיטאל די אנדערע אין פרי זענען זיי צוריק געקומען האט מען געזאגט זענען ביידע געשטארבן זיי האבן געהאט עפעס א מחלה מתדבקת פרעגט ער ווי איז דער גוף איך וויל זיי באגראבן האבן זיי געזאגט אז די איזרעלי גאווערמענט לאזט אפילו נישט באגראבן מען באגראבט עס דארט אין א ספעציעלן בית הקברות ווייל ס'איז א מחלה מיט

האט זי זיי געזאגט אזוי, הער מיך אויס, איך האב דא, זעהסט דאך, זעקס גוים קינדער, דו ביסט נישט מיין טאכטער, דיין מאמע האט איבערגעלאזט דיך ביי די קריג און זי האט אונז געגעבן דאס הויז, דא האסטו דעם בירט סערטיפיקעט דיינעם, דו הייסט אזוי און אזוי, ענד יור אן יור אוון, גיי זוך דיר דיינע רוטס. בקיצור, זי איז געגאנגען זוכן אירע רוטס, זי האט געטראפן דאס איז געווען עפעס א גרויסער אפיס אין ארץ ישראל, וואס מען האט די אלע חברה צוזאמגעשטעלט והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, און מען האט איר געזאגט אז דאס איז דיין. טאטע, דאס איז דיין מאמע, און אין יענעם אפיס שטייט פארשריבן אז זיי האבן איבערגעגעבן א קינד. און צוויי וואכן נאכדעם זי אנגעקומען אויף ארץ ישראל די ערשטע מאל, האט זי געטראפן איר מאמע, מען ווייסט אין די בוקס וואו זי איז מיט אלעם, אבער די צרה איז געווען אז די מאמע איז שוין געשטארבן, מאמע איז געשטארבן אפאר וואכן פארדעם, שוין, עפעס האט זי שוין געהאט פון איר הארץ, זי איז געבליבן דא וואוינען, און איר מאמע, די פאלשע מאמע, האט איר געזאגט, איי ריעלי דיך ברענגען, דו ביסט נישט מיין טאכטער, איך האב זעקס שרצים גוים. און יעדער איז א גרעסערע בהמה איינער מער פונעם צווייטן. די האבן מיר אונז אונז האבן מיר דיך געשיקט אין סקול און די ביסט געווארן א דאקטער זי'ז געווען א קינדער דאקטער אין ווארשע די גרעסטע זי'ז געקומען דא אויף ארץ ישראל זי האט עולה געווען און זי האט דא באקומען אין איינע פון די גאר גרעסטע שפיטעלער כ'דענק נישט אין וועלכע זי האט געזאגט אז זי'ט באקומען צו זיין א העד דאקטער זי האט נאך נישט געקענט קיין חיברו אבער זי געווארן א דאקטער און אזוי גייען מענטשן דורך צו טרעפן די רוטס זייערע רוטס זיי ווילן וויסן פון ווי זיי קומען פון ווי זיי שטאמען און אזוי ווייטער. נעמען א קינד און אים אויפגעבן אזוי און אים אוועקווארפן אין גארבידזש איז די גרעסטע פארברעך וואס א מאמע קען טון, א גרעסערע פארברעך פון דעם קען קיין מאמע נישט טון, נאר וואס די קינדער זענען צו יונג צו פארשטיין די פארברעך וואס זיי טוען און ממילא טוען זיי עס, אבער איטס דעדלי ראנג, און אויב זי האט נאך עלטערן דארפן זי איר מסביר זיין אז זי זאל חלילה נישט טון אזא נארישקייט און אזא שטות. יעצט גיי איך ענק ארויפלייגן א שיינע מעשה פון באונעס איירעס, הערטס צו. This story takes place in Argentina over

האט געדויערט צייט און מ'האט געמוזט געדולדן מיט יעדנ'ס משוגעת'ן. פארטיג. יא, ווען איך זאל שטארק בענקען צו דאווענען אין סאקמער קאקמער מיט דעם משוגענעם העלפער מיט דעם שייגעץ יצחק שטערן גיי איך ווען היינט צוריק. איך בין א מעמבער אן די בוקס, איך האב באצאלט אלע יארן און איך קען זיי אנטון אזאלעכע צרות אז עטס ווייסטס אפילו נישט. נאר ווילאנג עטס האבן זיך געשלאגן פאר סערווייוועל, מ'האט דאך נישט געגלייבט וואס איז פארגעגאנגען מיט קינדער, האט מען געמוזט ליידן. היינט לאך איך דערפון. היינט לאך איך פון סאקמער. קאקמער דאס איז ביי מיר די ביליגסטע שמוץ הויז וואס איז דא, איך האלט אז סאקמער איז סאנטא מאריא, די רבי האט אלץ גערופן סאקמער נישט סאטמער, איך האלט אז די קליפה די עבודה זרה דאס האט זיי אראפגעברענגט, ווילאנג ס'איז נאך געווען דער גרויסע רבי האט ער זיך נאך געשלאגן מיט די קדושה מיט די טומאה ער קעגן קדושה, אבער היינט זיי האבן די טומאה זיי האבן מתיר געווען אלע עבירות שבתורה. זיי האבן מתיר געווען פאר געלט אז מ'זאל לערנען אלע מיני זאכן וואס מ'טאר נישט. עניוועי, איז געווען א צייט ווען אונז האמיר געמוזט ליידן, אבער גרעדזשועלי איז ארויסגעקומען דער אמת, און ברוך השם מ'האט יעדן געשטעלט אויפן פלאץ. קיצער, כ'גיי דא אין די גאס, דא עפעס אין ירושלים, ער דא עפעס איינער, קומט ער צו, פון אמעריקע, כ'ווייס נישט ווער ער איז, וואס ער איז, הייבט ער אן הויעך צווישן גאנצן עולם, פיר פינף מענטשן, זאג איך שוין אלעס וואס ס'הייבט מיר אין אמעריקע, דו מוזט קומען אויף ארץ ישראל. ווער פרעגט דיר, ראצער דו, ווער ביסטו? די. וואס האסטו שוין געטון פאר סאסייעטי? געב איך אים א זאג, אנטשולדיגט, איך האב אמאל גענומען ביי דיר געלט פאר שפעזן? איך שטיי איין דא אויף דיין חשבון? ווער ביסטו צו מיר? די. ער האט זיך אזוי אפגעפוצט, ער איז שיער אריינגעלאפן אין א באס אויף די גרויסע גאס אין גאולה. אונז גיימיר זיך ענטפערן, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר קיינעם, האמיר ברוך השם פון קיינעם נישט גע'גנב'עט און פון קיינעם נישט געבארגט און נישט באצאלט, און אונז לאכמיר פון אים, כ'קען קיין חינוך געווען. דר'ערדליגערס, מנובלים, חזירים, עטס האטס געפירט דאס אידישקייט און אונז גיימער ענק זאגן עד כאן, יעצט זעמער אונז בעל הבתים, וועדער יו לייק איט אר נאט. ער איז אזוי אנטלאפן, איך האב אים געפרעגט, זאג איך איך קום דא אויף דיין שפעזן, איך קען דיך פון ערגעץ? איך האב ביי דיר אמאל געבארגט געלט און נישט באצאלט? ווער ביסטו צו מיר זאלסט מיך בכלל אפשטעלן אין די גאס און פרעגן עפעס? הו אר יו? אט דאס האט מען אויסגעלערנט אין סאקמערע קאקמערע חדר. א ראצער א אינגל האט געקענט זאגן אויפן בעלזער רב, בעלזער רב איז אן אויסגעוועפטע דער טשעבינער רב איז אן אפיקורס. די שיטה, די פוילע שיטה וואס מען האט אונז געלערנט, דאס האט אונז אראפגעברענגט פון דעם דרך ארץ, ממילא עס האט אונז אראפגעברענגט פון דרך ארץ האט מען שוין נישט געהאט קיין שום מין גלייכגעוויכט, האט מען געקענט נעמען א יונגעל אין חדר וואס מען שיקט אים דארטן פאר איך ווייס זעכציג זיבעציג צו אכציג דאלאר האט געקאסט דעמאלטס א חודש, און דער רבי האט געקענט ארויסנעמען זיין גרויסע כלי, דעם פיפיק, און אריינשטופן א יונגעל אין דעם פיסק אדער אין די מחילה. ס'איז געווען די שיטה, דאס האט אונז אראפגעברענגט. אונז וואלט מיר נישט געווען אזוי שלעכט אויב און אונז זעמיר נישט אזעלע עזות פענעמער און אונז האמיר נישט אזוי קלאר די שיטה ווי אונז זעמיר היינט. אונז זעמיר ווערי בעד אףף. אונז זעמיר אזוי בעד אףף אז די סאטמארע זענען אזעלכע שקצים. מען זאגט צו מען טאר נישט וועלן פאר קאנדידעיטס וואס זיי טוען מעודד זיין מנוולות. אבער זיי זענען דאך קלאר אין זייער שיטה און לויט זייער שיטה קענען זיי יעדן זאגן איך האב דיך אין דר'ערד.

האט ער געוואוינט, זאגט ער, ער האט דאך מיך געראטעוועט, זאג מיר עפעס משל א ידיעה, ער ענטפערט זיך נאך יעצט אז ער האט גאר געהאלפן מיין טאטן, איך האב נישט געדארפט, איך האב מיין טאטן געהאלפן, איך בין געגאנגען מיט מיין טאטן יעדן טאג און יעדן שבת, איך האב נישט געפאנטשט קיין קלאק, איך האב געקענט גיין מיט מיין טאטן ווען איך האב געדארפט, נאר דו האסט מיך געוואלט זען ארויס, איך בין אינדרויסן, ס'האט דיר וויי געטון, ביסטו געלאפן העלפן מיין טאטן, מיין טאטע האט קיינמאל נישט ענדזשויט קיינער זאל אים העלפן אזוי ווי ער האט ענדזשויט איך האב אים געהאלפן, ווייל איך בין זיין זון, און איך בין מחיוב מיט כיבוד אב ואם. פארשטייסט? שיקט ער מיר שלוחים און פרעגט פארוואס איך טשעפ אים, ווייל דו ביסט א קראנקער משוגענער, דיין טאטע איז געווען אן ocd, ער האט געדאוונט זיבן מאל א טאג, ס'איז געווען א איד וואס ער האט אים צוגעהאלפן ער זאל זיין האלב נארמאל, ער האט געהייסן הרב אברהמעלע גראמאן, דו האסט נישט קיין שום רעכט, אזוי ווי א גר טאר נישט זיין קיין משתלט אויפן ציבור, טארסטו קיינמאל דיך נישט משתלט זיין אויף. ציבור ווייל דו ביסט פון קראנקע עלטערן פראם סיק דאגס. שוין ס'איז געווארן א נייע ווירטשאפט, אמאל פלעגט מען שלאגן און הארגענען היינט מ'וואקסט מ'שערט מען שלאגט נישט מען הארגעט נישט ווייל מען רופט גראד די פאליס מען זעצט זיי איינעם איין עניוועי נעכטן בין איך געווען דארט קומט צו מיר צו א איד איך ווייס מסתמא א דרייסיג יעריגער איד און ער זאגט אז ער האט אן ערנסטן פראבלעם.

האט געזאגט ער וועט ארויסשלעפן? איך וועל זאגן עפעס, כ'האב גרויס דרך ארץ, רבי נחמן איז געווען פון די גרויסע צדיקי הדור, נאר ער איז נישט גרעסער ווי דער תנא אין דער גמרא, רבי לעזער, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען שיש לי שני דרכים, כ'ווייס נאך נישט אויף וועלכע זייט מען פירט מיך, איך ווייס נאך גארנישט, און יעדעס יאר ביי די יארצייט גייט מען דאך העכער און העכער, סאו לאמיר נישט רעדן ברייט, עניוועי, זאגט ער ער וויל מיך רופן צו דין תורה, ער וויל וויסן וויאזוי איך הייס, זאג איך הער אויס, הייסן הייס איך נחום ראזענבערג, אז דו וועסט פארגעסן מיין. נאמען זאלסטו געדענקען איך האב געבויט די מקווה'ס אין אומאן זומאן מיט יארן צוריק ווען ס'איז נאך געווען א נארמאל פלאץ און איך וויל דיר זאגן אז דעמאלטס איז בין איך געווען אין פושקינע זעקס און פֿערציק דאס איז געבויט אויפן בית החיים וואס מ'טאר נישט דארט הנאה האבן דערפון אזוי שרייבן זיי איז די שלעגעריי גייט שוין נישט ער וויל מיך רופן צו דין תורה וואס הייסט אז איך מאך חוזק איך גלייב נישט אז ר' נחמן האט געזאגט ער וועט ארויסשלעפן פון גיהנום פון גן עדן איך ווייס נישט ווי ער וועט שלעפן צו ביי די בארד און פאות צו מיטן פיפיק. זאג איך אים, איך הייס נחום ראזענבערג, איך האב ענק געבויעט דעם מקווה, טאמער פארגעסטו מיין נאמען, איך בין באשריבן אין ענקער דזשורנאל, און זאג מיר פונקטליך וואו דו ווילסט, צו וועלכן רב, איך האב נישט קיין פראבלעם. ס'איז דא א פרשה יעצט, אז לעיזער בערלאנד איז געגאנגען וויזיטן עפעס איינעם אין שפיטאל, וואס ער איז נעבעך געווען באוואוסטלאז, האט לעיזער געזאגט אז מ'וועט אים געבן צוואנציג טויזנט שקל, וועט ער זיך אויפשטעלן און ער וועט ארויסוואקן, און יענע פרוי האט נעבעך געגעבן, און ס'איז גארנישט געשען, פארשטייסט, איך האב הנאה, און ס'איז דא דא איינער וואס ער נעמט זיך נעבעך אן ביטערליך. אז די פרוי איז געבליבן נעבעך אן א קינד און אן א געלט. סאו זאלט עטס אויסהערן? וואס, די רבנישע גניבות קומען אויך שוין ארויס לעצטנס.
מה נשמע יפים שלי? מה קורה ג'מאל? אני מאמין באלוהים, אני מאמין בתורה, אני מכבד רבנים. אבל אם יש משהו שאני שונא, זה רב

שוין האט עטס געהערט און דאס איז עס. יעצט איז דא אין ארץ ישראל א מורא'דיגע מעשה, קרית היובל דא נישט ווייט ווי איך בין, האט מען גענומען א שול, מען האט ארויסגעווארפן די ספרי תורות פון ארון קודש אויף די פלאר, און מען האט ארויף געגאסן דערויף בליטש מיט זאכן ס'זאל ווערן פסול, און מען האט צוריסן ספרים, בקיצור די גאנצע מדינה איז אנגעווייטיגט פון דעם, ווייל סוף כל סוף ס'איז דאך א אידישע מדינה, זיי זאגן אז די דייטשן האבן נישט געטון אזאלכע עוולות. יעצט איך בין בכלל מיספארשטענדיגט וואס איז יעדער מה חרי האף הגדול הזה וואי איז עווריבאדי סאו אפסעט איך וויל ענק דערמאנען היסטערי ריפיטס איטסעלף ווען סאקמאר קאקמאר יאקמאר באקמאר האט איינגעבראכן זיי האבן איינגעבראכן עטס געדענקט זיי האבן איינגעבראכן אין בעלזער בית מדרש און זיי האבן געמאכט א חורבן דערפון ווי איז יעדער געווען זאל זאגן א ווארט סאקמאר קאקמאר מעג און דאס איז וואס אונז פייט. אונזער מלחמה איז אז די שקצים וואס האבן זיך איינגערעדט זיי זענען העכער פון די תורה און העכער פון גאט און זיי האבן חלילה באשאפן דעם אייבערשטן, דאס דארף מען אונטערברענגען, זיי זענען נאטינג ספעשל דען עניבאדי עלס, זיי זענען געגאנגען זיי האבן גענומען דעם בעלזער בית מדרש, געדענקסט דעם בעלזער בית מדרש? זיי האבן געמאכט דערפון א חורבן, זיי האבן געגאסן בליטש, זיי האבן געגאסן בליטש אויף די מתפללים, זיי זענען אזוי ווי שניצלער, אזוי ווי דער שייגעץ וואס האט אויף מיר געגאסן בליטש. בליטש. זאג מיר ווען שניצלער האט אויף מיר געגאסן בליטש איז געווען איינער וואס האט זיך אנגענומען מ'איז געגאנגען אינעם שול און ער איז דארטן דער שמש אין בית מדרש און יעדער האט אים קאנגרעטשולעיטעט ער האט געמאכט אזא גוטע ארבייט. דו פארשטייסט וואס דא איז געווען? סאו וויל איך פארשטיין ווען מעג מען צוברעכן א שול? ווען מעג מען נעמען א שול און צו צוווארפן און די ספרים אויף דער ערד? און ווען טאר מען נישט? ווען ס'איז געווען די מעשה ווען מ'האט אפגעשניטן די בארד פאר דעם קארף, איז דער ליובאוויטשער רבי תשמ"א האט גערעדט פון דעם, מען קען עס זען אין די ליקוטי שיחות, רעדט ער דאך אזוי זיס, זאגט ער אין אלע מקוואות האט מען זיך געפרייט, מ'האט אפגעשניטן א איד א בארד, א בארד האט מען אפגעשניטן, דארפסט דאך וויינען, זיצן שבעה, ס'איז א זאך וואס יעדער איד האט זיך מוסר נפש געווען אלע יארן, מען איז געגאנגען אין אלע שילן, מ'האט זיך געפרייט, מ'האט אים געגעבן מזל טוב פאר דעם.

דעם אייבערשטנ'ס נאמען מיט דעם, דארף וויסן ווי איין און ווי אויס די בהמה וואס דו ביסט, עניוועי ער האט גוט פארפירט, די חברה האבן גוט פארפירט דעם רעבינ'ס שיטה, סאו איז למעשה די חברה האבן אונז געוואלט פארקויפן אז די רבי איז א רוצח און א נאר און א הונט און א חיה, ס'איז אבער נישט אמת געווען, דער איד איז געווען אן איידלער איד, איז דעמאלטס ווען מען האט אין בעלז צובראכן און מען האט אין קלויזנבורג צובראכן האט קיינער נישט געזאגט גארנישט, סאקמער קאקמער ווי א. באקמער באקמער, ווי זענט עטץ געווען? הע? מ'האט געמאכט א גוטע ארבעט! איך געדענק מיך געקומען אין שול, כ'האב דעמאלטס געדאוונט אין קליימער, איר מאכט א גוטע ארבעט! מ'האט אפגעגאסן דעם רב מיט בליטש! דעמאלטס איז געווען דער רב נאך דער סערדאהעלער רב, מ'האט אים אפגעגאסן מיט בליטש! נא ביסטו גליקליך? די געפליקטע בהמות, ס'האט זיך פארקויפט א מעשה מיט א פולע שיטה, און ס'קומט נאך פון רעבן הייסט עס. עניוועי, ס'נישט וויכטיג, נישט דאס וויל איך צוקומען. וואס איך וויל צוקומען איז, אין קרית יואל, די רעבעצין האט מען איר שיל צוגענומען, אביסל ירושה וואס האט נאך געהאט פון די מאן, די מאן האט איר אויסגעפאפט, די מאן נישט וועלנדיג האט ער איר אויסגעפאפט, ער האט איר צוגעזאגט פאר די חופה, האט זי געזאגט זי גייט נישט אין די חופה מיט אזא אלטן איד, נאר אז ער זאגט צו א בן זכר, און די רבי האט איר צוגעזאגט, און למעשה הי נעווער דעליווערד, הי ביטרעיד האר. פאר דעם אליין איז זיך איר געקומען מען זאל איר געבן אביסל כבוד, און דאס געשעט ביי אן אנדערע פרוי, אינמיטן די נאכט שניידט זי אים אפ די בארד.

דיעל, ביי אונז האט מען אידן אראפגעווארפן אויף דער ערד, אונז האט מען אידענעס אראפגעווארפן אין באס און מען איז אריינגעקומען מאכן פרנסה האט מען אנגעמאקערט חברה, פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? זיי האבן א פראבלעם האט געכאפט אין קרית היובל, אזוי ווי די נאציס, די דייטשן, די זעלבע האט סאטמאר זיך געבויעט, די זעלבע האט זיך בעלז געבויעט אינדערהיים און דא. עס פארקויפט עטס אונז באלאני, אונז זעמיר אולטיימערס, אונז האבן שוין אסאך צוגעזען. עס איז זייער וויכטיג ושיננתם זאל לערנען מיט די קינדער וואס דא געשען. יעצט איז דא א מעשה פון א מיידל פון מאנטשעסטער ס'הייסט שרה גאלדמאן מען האט געמאכט מען האט געוואלט יעצט מאכן אטאפסיס מיט אלעם מען וויל מברר זיין פארוואס זי איז געשטארבן איך האב באקומען פון איינעם אינפארמעישן וואס ער איז פון דארטן אריינגעשריבן אז מען האט זי געהאט ארויסגעווארפן פון צוויי סקולס איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין און זי איז געווען א שווער קינד. פארוואס? ווייל מ'האט זי מאלעסטעט, יענער שרייבט אז דער וואס האט מיט איר געטשעפעט איז שוין אין תפיסה. סא יעצט ווייס איך מאנטשעסטער, גאנץ ענגלאנד איז דאך סלאו, מאנטשעסטער איז נאך סלאוער, און יעצט ווייס איך וואס דארטן איז געווען אמאל א דיין, דער סאקמערע דיין האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס, זייער דר'ערד ליגערס, איך וויל שוין נישט רעדן פון זיי, זיי זענען שוין נישט ביי מיר תופס מקום. איז למעשה שרייבן זיי דארטן אז מ'האט איר נעבעך מאלעסטעד, און וויבאלד מ'האט זי נעבעך ביטער מאלעסטעד האט זי געטראגן א בורדען אויף איר באדי א גאנצע צייט. אנבעליוועבל, דעטס וואט העפענד. סאו ביי אונז האבן זיך אויך שוין געהארגעט אריבער צוויי הונדערט מענטשן לויט צבי גלאק די לעצטע צוויי יאר, סאו וואטס די ביג דיעל? האט זיך אין מאנטשעסטער אויך געהארגעט א קינד? אונז האבן מיר דען דרך ארץ אויף קינדער? די עיקר איז אונז האבן איין פאליסי אין לעבן. דויטשלאנד איבער אלעס! און סאטמער איבער אלעס. כי חזק הוא ממנו שטערקער פונעם רבונו של עולם. אהרן טייטלבוים האט עפעס א פראבלעם מיטן רבונו של עולם? ער לאכט פון אים אין פנים. זיין טאטע האט נאך געלאכט, ער האט געגעבן נבילות און טרייפות. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט לאמיר אביסל רעדן פון די גוים. די גוים זענען שוין מודה אז אונז האמיר אביוזט די יוגנט און אונז דארף מיר אפאלעדזשייסן צו זיי. און זיי פראבירן צו טוהן אלעס וואס איז מעגליך אז זיי זאלן ארויסקומען מיטן אמת אז אבל אשמים אנחנו האמיר געלעבט ווי די חיות און האמיר אומגעברענגט די גאנצע יוגנט. נאר דער איד איז נאכנישט מודה. יעצט איך וויל ארויפלייגן א ווידיאו וואס איז געווען אויף אלע טעלעוויזשאנס וואס ס'טוט זיך אפ דארט. דארטן מיט די וואס מען האט מחלל געווען דעם בית מדרש אין קרית היובל, שטעל דיר פאר, שרייבן זיי, די רבנים שרייען דא אז די גאנצע זאך איז ווייל זיי זענען מנוגד צום עירוב און צו די מקווה, האהאהא, עס דערמאנט מיך פון סאקמער, זיי זענען מנוגד צום עירוב, צו די מקווה זענען זיי נישט מנוגד ווייל זיי מאכן גרויס געלט, האהאהא, לייטס אפ, כ'וויל איר זאלט עס אויסהערן.

מען גייט פאסטן ערב ראש חודש, מאנטאג איז ערב ראש חודש, בקיצור מען האט זיך אנגעהויבן אויפצווועקן, גראדע איך האב אזא הנאה איך זיץ און איך וויין דא ווייל ס'איז דא דא א פלאץ וואס ס'הייסט נילי, נילי איז א פלאץ וואו זיי שרייבן ארויס אז קיין פרומע זאל נישט קומען דארט וואוינען ברויך מען זיי נישט, דארטן וואוינט עפעס א בעל תשובה א ברסלב'ער, שטעל דיר פאר ער איז מנדב געווען זיין הויז אונטן די בעיסמענט אז מען זאל בויען א מקווה און א איד פון פינף און ניינציג יאר הרב הצדיק ר' מאיר פוזן איז געפארן שאפן אויף ענגלאנד געלט, געהערט וואס דא טוט זיך, און איך האב אים גע'פסק'נט איר טארט דאס נישט טוהן, איר זענט א מענטש וואס איר דארפט זיין אנגעבינדן צום ציבור און איר דארפט בויען מקווה'ס נישט גיין נאך געלט, האט ער נישט געוואלט הערן, ער האט נישט געוואלט הערן, ער האט געזאגט אז אידן דארפן א מקווה מוז זיין א מקווה, און וואס איז געווען דער סוף, מען האט אים געזאגט ס'איז דא צוויי צו דריי משפחות וואס איז פארן שבת אין די מקווה, האט ער געזאגט אויב אזוי גיי איך שאפן געלט און ער האט געשאפט די געלט, מען האט עס שוין געבויעט, מען נוצט עס ברוך השם, איך בין עס שוין געווען בודק זיין מיט ר' מאיר מסתמא א וואך צוריק. איך האב ארויסגעשלעפט פון א גביר ווי איך מאך דא די מקוה, איך האב אים געזאגט, זעהסט דא וואס ס'קומען הונדערט פרויען איז עס נישט דארטן אזויפיל חשוב ביים אייבערשטן וויפיל איין פרוי גייט דארט אין מקווה מיט מסירת נפש, געגאנגען דער איד און האט אים געזאגט אזוי, איך גיב דיר אזויפיל און אזויפיל צושטייער און גיב מיר די בילס איך באצאל דיר אלעס, איז אנבעליוועבל, ס'שטייט די גרויסע סיינס, פרומע קומט נישט דא וואוינען מ'וויל ענק. נישט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און דא דארט שטאט קרית יובל, ס'איז א שיין שטעטל, כ'האב אפילו געוואלט קויפן דארט א דירה, ס'איז געווען מיט צוויי דריי יאר צוריק איז דארטן געווען עפעס ביליגע דירות, ס'איז עפעס א קאלעדזש האט עס געבויעט און זיי האבן געמאכט א דיפרענט טשעינדזש אין פלען, און זייער ביליג דירות, כ'וואלט מיך אליינס דארט באזעצט. עניוועי, וואס איך וויל מסביר זיין איז, אז אונז דארפן זיך נישט לאזן פון אלע שקצים, אונז דארפן נישט קיין מורא האבן פאר אלע שקצים און אונז גיימיר זיך שלאגן מיט אלע שקצים, דאס האט אונז דער רבי געגעבן א ירושה. נישט מורא האבן פאר קיינעם. שוין, יעצט וויל איך גיין ווייטער. יעצט די פלאץ ווי מ'האט מחלל געווען דעם בית מדרש, דאס איז ממש לעבן וואו איך בין. קרית היובל איז צוויי מינוט אוועק פון בית וגן. עניוועי, עס זענען געקומען, עס איז דא דא איינער, ע ע הרב אבא יצחק שטרית, ער האט ארויפגעברענגט צען פופצן טויזנט אידן פון פראנקרייך די לעצטע פאר חדשים, און.

עניוועי, מ'איז געקומען, מ'האט איבערגעדרייט די גאנצע שטאט, אלע רבנים מישן זיך אריין אז אזא פאגראם איז נאכנישט געווען, אבער למעשה, וואס קיינער וויל נישט פארשטיין, גאנץ מדינת ישראל איז א דורכגאנג, ס'איז ס'קען זיין אין אפאר וואכן ארום וועט עס נישט זיין מער, ווייל איראן שלאגט זיך יעצט אין סיריע, און איראן ווען ס'זאל זיך שלאגן מיט. מדינת ישראל איז איראן איז אסאך שטערקער איראן איז א איטס ען אולד גאווערמענט און למעשה ס'דא יא די דארט זיי זאגן אויסצואווישן מדינת ישראל נאר זיי זאגן איין זאך אז מדינת ישראל האט אייביג געזאגט אליינס גייט מען נישט שטארבן ס'דא די אידן זענען היטלערס געליטענע זיי שרייען איך געדענק נאך ווען מ'האט אונז אריינגעלייגט אין די גאז קאמערן און מ'האט עס געמוזט נעמען און דערשטיקט ווערן היינט וועט דאס כאטש נישט זיין נאר מיר וועלן אלע שטארבן אינאיינעם. צוויי אהאלב מיליאן דריי מיליאן אידן צו שטארבן דארטן מיט נאך א הונדערט מיליאן אראבער איטס גאנא העפען אבער אונז זעמער נישט זיכער מער מיטן לעבן זיי זאגן בפירוש אז די סכנה מוראדיג איראן וויל אומברענגען די אידן יעצט בענטשט מען חודש אדר לאמיר האפן אז די ניסים פון אדר איראן איז דאך פרס די מגילה איז געשען אין איראן. סאו דארף מען זען און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן און מען דארף זיך באמת באמת צוריקקערן צו אים און תשובה טון און אויפהערן מיט מכשיל זיין קינדער און אויפהערן ארומצולויפן מיט זנות און אויפהערן צו כאפן קינדער אין מקווה און אויפהערן צו כאפן מיידלעך ווען זיי גייען אין די גאס און מען זאל נעמען אלע אוטובוסים די אגד, מען זאל צולייגן ס'זאל זיין עקסטרע מענער און עקסטרע פרויען איך זאג ענק איך בין געפארן איינמאל מיט א אגד באס א האלב יאר צוריק נאך די פריעריגע מאל וואס כ'האב נאך אנגעהויבן צו פארן בין איך אראפגעגאנגען יעדער האט זיך אזוי אריינגעשטופט אך אך ממש כ'האב געפילט אז טאמער גיי איך נישט אראפ גיי איך נכשל ווערן, ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, און ווער שמועסט נאך אז מ'גייט צו די כותל, איר ווייסט וואס טוט זיך מיטן איינזער באס מוצאי שבת? איר ווייסט וואס טוט זיך ערב שבת? ס'איז נישט דא אזא מין מקום זנות ווי דארט. דער עולם האלט טאקע אז דארטן הערט דער אייבערשטער אויס די תפילות נאכדעם ווען מ'איז געקומען מיט חרבו שלופה בידו, ס'איז א דזשאוק רבותי, מ'דארף אנהייבן תשובה צו טון, און אז מ'וועט תשובה טון.

אז ח"ו חלילה שטארבן איז גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי מוזט איר ווידער אנקומען צום באשעפער. סא אונז האמיר נאר איין עצה בעיסיקלי, אונז דארפן זיך איבערבעטן מיטן אייבערשטן און אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז געוויזן פורים אזאלעכע ניסים ומופתים ניסים גלויים זאל ער אונז יעצט אויך ווייזן, איראן האט תופס מקום געווען אין סיריע און זיי זענען זייער א שטארק פאלק זייער א שטארק לאנד. און אונז דארף מיר זען אז אונז זאלמער זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, דוד המלך זאגט דאס משה רבינו האט עס געמאכט, תפילה למשה, תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם, דער אייבערשטער טוט אונז אזוי צו צוקוועטשן עד דכא, עד דכדוכה של נפש, ס'בלייבט אונז נישט אין ביי אונז קיין טראפ גאווה, ס'האט מען זיך דאך אלץ איינגערעדט, זעמער א שטארק לאנד, אונז זעמער, אונז זעמער, רבותי הלוואי א חודש ארום זאל נאך בלייבן עפעס פון די מדינה, ס'איז אזא מין אנגעשטרענגטע מצב, דער שר צבא פון איראן זאגט ער גייט אפווישן גאנץ מדינת ישראל, און עטס ווילטס עפעס וויסן, איך האב דאך די טמא'נע כלי, ס'וועגן דעם טאר מען עס נישט האבן, זיי שרייבן אז טאמער מדינת ישראל גייט אין מלחמה מיט איראן, איז אין אפאר שעה ווישן זיי אפ גאנץ מדינת ישראל, קען זיין. אז די מדינה וועט צוריק זיי אויך אפווישן אבער ס'איז צרות סאו לאמיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן ערב ראש חודש אדר לאמיר בעטן דעם אייבערשטן אזוי ווי דו האסט געמאכט די גרויסע ניסים אין פרס ומדי אין איראן מאך עס אונז נאכאמאל ווייל באמת אונז האמיר שוין נישט קיין כח הסבל אונז זעמיר אזוי צו צובראכן צו צוהארגעט און צו צושלאגן אז אונז זעמיר ממש פערטיג. א גוטן און א פרייליכן שבת, שבת מברכים אדר, משנכנס אדר מרבין בשמחה. אין בין אדר ראשון לאדר שני, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל משפיע זיין שמחה.